א גוטן ערב שבת קודש פרשת שלח. איידער איך הייב אן די דרשה וויל איך אנהייבן וועגן סעיפטי, סעיפטי איז דאך פירסט, איר ווייסט ס'איז דא אזא זיקה וויירוס, ס'איז דא זיקה סיי אן עבן, עניוועי ס'איז זייער א ערנסטע וויירוס, טאמער מען כאפט א ביס פון אזא מאסקיטא וואס ס'טראגט עס איז עס צרות, און מען דארף זייער אבאכט געבן מען זאל מיטטראגן מיט זיך די אלע מינע ספרעיס, וואס זענען ריפעלענט פון מאסקיטאוס, כ'האב געזעהן ס'איז געווען אויפן טעלעוויזשען א גאנצע אריכות, כ'האב עס נישט געזעהן אויפן טעלעוויזשען, כ'האב עס געזעהן אויף די טמא'נע קהלה, פון פינף פון די גרעסטע קאמפעניס אין אמעריקע, וואס אלע זענען מורא'דיג ריפעלענט, איך גיי נישט זאגן קיין נעמען ווען נישט זאל איך זיין לייעבל פאר די אלע זאכן, אבער למעשה מ'דארף זיך אנשמירן מיט די קינדער ווייל ס'קען ארויסקומען מכשולות. לאידך גיסא דארף מען וויסן אז מ'גייט ארויס מיט די קינדער די ערשטע פאר מאל אין די קאנטרי ס'דארט הייס, ס'איז דזשוליי, די זון באקט, דארף מען אנשמירן גענוג און נאך סאנטען לאושען ס'זאל חלילה נישט קומען צו א זאך אז די קינד זאל ווערן פארברענט פון די זון. אפילו ווען מען ווערט נישט פארברענט, זאגן זיי די סייענטיסטס, די דאקטוירים, אז ס'מאכט שפעטער סקין קענסער. סאו ווי דאונט ניד אלל דיס טינגס. נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן, ס'איז יעצט אריינגעקומען פון אמעריקע אפישעלי, אין די יו עס ארמי ביז יעצט איז געווען טרענסדזשענדער מיט געי מיט די אלע זאכן, קודם איז עס געווען פראהיביטעט א הונדערט פערסענט, שפעטער איז עס געווארן שוואכער און שוואכער, ביז ס'איז צוגעקומען א פאליסי איך זעה נישט און זאג נישט, דעטס איט. למעשה היינט איז אדורך א געזעץ. מען קען זיין טרענסדזשענדער, עיבי בעיבי סטיין קען שוין דזשוינען די ארמי, מען קען ווערן צוריק א זכר, צוריק א נקבה, כ'ווייס, פונקטליך וויאזוי דאס ארבעט ווייס איך נישט, אבער מען קען ווערן, מען קען טון וואס מען וויל, קען זיין מען קען לאזן די ערווה און זאגן מען איז א נקבה, מען זאל זיך קענען דרייען צווישן מיידלעך, און נאכדעם קען מען זאגן יעצט בין איך א זכר, ס'איז היינט דורך דאס געזעץ, דאס לערנט אונז צוויי זאכן, די ערשטע זאך איז אז אמעריקע גייט אונטערגיין אזוי ווי סדום און עמורה, ווייל אז ס'קומט שוין מכח די רעגירונג אויס, ווערט שוין דער אייבערשטער ברוגז, ער בייזערט זיך נישט אויף יעדן חזיר, איך מיין ער בייזערט זיך יא, נאר נישט אז עס זאל אונטערברענגען די גאנצע לאנד. דער מדרש זאגט, ביז מען האט נישט געמאכט דעם געזעץ און קאז פון כתובה לזכר, איז דער אייבערשטער נישט ברוגז געווען אויף סדום און עמורה, ווייל ווען א געזעץ איז ער ברוגז געווארן. סאו דאס איז איין זאך וואס ס'ווייזט, און נאכדעם ווייזט עס נאך א מורא'דיגע זאך. מען דארף זאגן פאר דעם שטיינעמאן אז ארץ ישראל טוט דאך נאך אלעס פון אמעריקע, איז עט די ענד אוו די דעי גייט מען דאס האבן דארט אויכעט, איז טאמער איינער האט נישט קיין השגה דאס צו מאכן דארט וועט ער עס קענען מאכן, סא זאגטס דעם שטיינעמאן צו מאכן אז א בחור זאל גיין אין מיליטער ווייל דארטן וועט ער זיין סעיף. אין בני ברק וועט ער זיין סעיף, דאס איז געווען א רציחה וואס די וועלט האט עס נישט געהערט, און כ'האב דאס די גאנצע צייט געזאגט נאר מען קען אים נישט אוועק מאכן, און נאך אן אלטער אי זאליקא ווייסט נישט ווי אזוי צו הענדלען אין פראנקרייך צו מען זאל לערנען ליב"ה צו נישט, האט ער געזאגט מען זאל פרעגן וואס שטיינעמאן זאגט, האט שטיינעמאן געזאגט זייער גוט, אונז זאל מען הייסן מען זאל לערנען קען מען נישט, אונז דארף מען זיך שלאגן מען זאל נישט לערנען, אבער לאידך גיסא אז אונז זאל מען שטערן קען מען אויך נישט, ווייל סוף כל סוף די אלע פראנצויזן זיי מוזן דאס האבן ווען נישט וועלן זיי נישט קומען אין קיין תלמוד תורה. סאו זאליקא איז זייער קלוג, ער נעמט נישט קיין שום אחריות אויף גארנישט, אפילו נישט אויף זיינע חזירים. חזקל טייטלבוים קומט כאפן טרויבן ביי אים ביים טיש אויכעט נאר לעצטנס. פאר ער האט געזינדיגט מיט די שוועגערין איז ער קיינמאל צו זיין טיש נישט געקומען. יעצט האט ער געזינדיגט מיט די שוועגערין דארף ער האבן טרויבן. ווער ווייסט קען זיין די רבי האט אויך געזינדיגט אמאל מיט זיין שוועגערין. סאו דאס איז מצא מין את מינו וניעור וועקט זיך אויף ביי אים די תאווה און ביי אים די תאווה. טרויבן איז דאך וואס חוה האט געגעבן פאר אדם, איז דאך דער עץ הדעת, לויט איין שיטה ווען עס איז געווען טרויבן וועגן דעם מאכט מען קידוש פרייטאג צונאכטס מתקן זיין, עניוועי איך וואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך ווען עס איז געווען די גרויסע אסיפה די וואך מ א זונטאג נאכט און מ'האמיר גערעדט פארשידענע זאכן סייקיאטריסט סייקאלעדזשיסט יעדער האט געגעבן עצות האבן זיי געזאגט אז ווען מ'שרייבט איין א קינד אין קעמפ זאל מען גיין צום דירעקטאר מ'זאל אויספרעגן אלע זאכן מ'זאל נעמען אלעס בכתב אלע זאכן וואס איך האב שוין מעורר געווען איין זאך האבן זיי געזאגט אז מען זאל גיין און מען זאל באקומען א פראטאקאל פון אלעם וואס ס'גייט פארגיין, בין איך זיי מסביר געווען אז דאס איז גארנישט ווערד, ווייל די קעמפ דירעקטארס שלינגען איין דעם יחיד, זיי זענען שוין אלטע שקצים יארן און זיי ווייסן נישט וויאזוי צו טון, מען מוז נעמען די גאנצע קלאס פון אלע קינדער וואס לערנען ביי דעם מלמד צו ביי דעם קאונסלער זאלן מיטגיין, רופט זיך אן עפעס א איינער פון די חברה פון די סייקייטריסט צו די סייקאלעדזשיסט, דו ווייסט דעטס סאטש א ביוטיפול איידיע איי נעווער טאט אוו איט. און פראם נאו אן איים גאנא סטארט טיטשינג איט. פרעגן זיי מיך וויאזוי דאס איז דיר בייגעפאלן, זאג איך כ'ווייס נישט, איך גיי דורך יעדן פאבליק סקול זעה איך די מיטינג טודעי פראם אלל די פערענטס אוו קלעס נאמבער פייוו איז גאנא בי העלד עט סעווען טוירטי, אבער האב איך געזען אז זיי גייען מיט א קלעס, א קלעס מיינט אלעס מיטאמאל איטס אן אלל אוט וואר, זיי האבן עס מורא'דיג מפליא געווען וויל איך ענק זאגן. זאלט עטס ארויספארן אין קעמפ זיך אומקוקן אויף די קינדער צו צופרעגן ווער די מנהלים איז און ווער די שלאף רעבעס איז אלעס זאלט עטס וועלן וויסן באט דאנט גאו יאר סעלף דו הייבסט אן צו ציטערן מיטן מויל און ער ער קען דיך איינשלינגען בלויז מיט זיין קוק מיט זיין מערדערישן קוק אז עטס גיין אלע מיטאמאל וועט ער שוין מורא האבן פאר שוין. יעצט גייען מיר אנהייבן דעם שיעור. כ'האב געוואלט זאגן איך בין יעצט געגאנגען אין עפעס א סטאר, ס'איז נישט קיין חילוק וועלכע, זעה איך דארטן יונגעלייט זענען ביזי איינער איז א שטיקל דיזיינער, איינער מאכט קאפיס פאר ער איז א בוימייסטער, איך זעה קיין עין הרע די יונגעלייט זענען אזוי געשיקט אזוי טאלענטעד, איך זאג ענק באמת איך כאפ ממש התפעלות פאר זיי, איך זעה וויאזוי זיי רעדן דורך א זאך וויאזוי אלעס, ס'איז אינטרעסטינג. ווייניג. טראכט איך ביי מיר, א שטיקל גמרא קענען זיי נישט פארשטיין? זאג איך אים, ס'קען דאך נישט זיין, דער תנא דבי אליהו זאגט ער האט געטראפן דארט איינעם וואס ער מאכט א נעץ צו כאפן פיש, פרעגט ער אים פארוואס לערנסטו נישט תורה? זאגט ער ווייל איך פארשטיי נישט, זאגט ער אים צו פארשטיין צו מאכן א נעץ פארשטייסטו יא? יעצט אלע שטעלן זיך וואס הייסט צו מאכן א נעץ איז אזוי שווער ווי אביי ורבא צו ווי א רב שמעון שקאפ צו פארשטיין? איך מיין, די תירוץ איז, זאגן זיי, אז יענץ איז עצמיות הנפש, ער מוז האבן ביינאכט צו געבן צו עסן פאר די פרוי מיט די קינדער, ממילא לייגט ער אריין דעם גאנצן כח. די גמרא פילט ער נישט ס'איז עצמיות הנפש. כ'האב געוואלט זאגן, ווען מ'מיינט די אינגעלייט זענען בהמה, זענען טיפשים, מ'האט זיי געפעצלט און געשטופט אין אחור, מ'האט געמיינט מ'קען מיט זיי מאכן דזשאוקס ווען זיי זענען געווען קליין. דאס זענען ראש אלפי ישראל הם, זיי זענען זייער זייער פארשטענדליכע מענטשן, מ'האט זיי נאר אביוזט. כ'האב א מורא'דיגע הנאה אז ס'ווייזט זיך אויס אז ס'איז געווען א רשעות פון די מלמדים. גראדע האב איך געהערט די וואך אליינס פון צוויי מענטשן, מלמדים וואס מ'האט געמיינט זענען געווען כולו קודש, זאגט מיר איינער, מיך האט ער געטאטשט, ער דערציילט מיר פונקטליך וואס ער האט געטון, ער איז געווען שלעכט, האט ער אים געהייסן נעם ארויס די מעשה, האט ער אים אנגעהויבן צו קלאפן דערויף ביז ס'איז געווארן א קישוי אבר, ביז ער איז געקומען צו השחתה. עס איז געווען א חלק פון די פאנישמענט. און מען האט מיר פארציילט פון אן אנדערן, דאס איז אנבעליוועבל, אויכעט מען האט געמיינט ער איז פון די גרעסטע און די חשובסטע, ער לעבט נאך גראדע, דערווייל געווען אזא מין חזר, אזא פעגעט, ער האט אזוי געשטופט אין די קינדער, סאו ווען עטס גייטס ארויס אין קעמפ קוקטס אין קיך וואס דארט גייט פאר, און דער רמבן זאגט אין אגרת הקודש אויף די עניני קדושה זאגט ער, דו וועסט שוין הערן ווען די פרוי פילט עראוזד, דו וועסט שוין הערן. זי'ט אנהייבן צו אטעמען אביסל שווער, איז קוקן אויף דעם מלמד אין אויף דעם שלאף רבי'ן, וועסטו שוין זעהן וואסער א חזר ער איז. נאר טוה מיר איין טובה, גיי נישט אליינס, נעם מיט נאך זעקס פרענדס. און נאכדעם וועט עטס גיין צו דאווענען צו וועם די מנהל איז, און זאג זאלסט וויסן, איך פארלאנג יושר. עניוועי, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, יעצט קומט א געהעריגער שיעור. שלח לך אנשים, דא א פסוק, שיק אוועק דאס מענטשליכקייט, ס'איז דא נאך א פסוק, ואנשי קודש תהיון לי, זאלט זיין הייליגע מענטשן צו מיר, סא דארף מען אוועקשיקן דאס מענטשליכקייט צו נישט? מען דארף וויסן ווי, וואס, ווער און ווען, מען דארף וויסן אז ס'זאל ארויסקומען א כבוד שמים זאל מען זיין א מענטש, און אז נישט, סתם מענטשליכקייט איז גארנישט. העפליך, דער דייטש איז געווען די גרעסטע מענטשליכקייט, ער האט געוויזן העפליכקייט און ער האט געמאכט אזא מאסן רציחה אויף כלל ישראל, די גאנצע מאוומענט אז מען זאל נישט שעכטן בעלי חיים ווייל ס'איז צער בעלי חיים נאר מען זאל זיי קודם שיסן, דאס איז נישט קיין נייע מאוומענט, דאס האט זיך אנגעהויבן אין דייטשלאנד, דאס איז אן אלטע מאוומענט, די גרעסטע רוצחים האבן געפרעדיגט מענטשליכקייט. איך וואלט זאגן ברוך השם, די וואך דינסטאג איז געווען די יארצייט, די ערשטע יארצייט פון מיין טאטן זכרונו לברכה, מ'איז ארויס צום ציון, ס'איז געווען א גרויסע סעודה, און ברוך השם, כ'האב א גרויסע הנאה אז ס'איז דורך גוט, ווייל ברוך השם כ'קען זאגן, איך בין דאך א מענטש וואס כ'האב דאך נישט קיין שול וואו צו דאווענען, יעדער איד האט א שול, יעדער בעל עבירה, יעדער מגלה עריות, יעדער וואס האט שוין געמאכט ממזרים, יעדער וואס האט שוין געוואוינט מיט גוי'טעס, יעדער האט וואו צו דאווענען. אויף מיר האבן זיי זיך פארטשעפעט איך זאל נישט האבן וואו צו דאווענען. שטעל דיר פאר וואסערע א פנים איך טראג. עניוועי, איך האב זיכער געוואוסט דעמאלטס פאר אכט ניין יאר צוריק ווען מען האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן אז כ'וועל נישט האבן וואו צו דאווענען און ממילא וועל איך מיך מוזן יוצא זיין מיט מיינע צוויי ברידער. אבער דער אייבערשטער האט אנדערש געטראכט און געוואלט און ברוך השם כ'האב געדאווענט פארן עמוד. קיינמאל איז נישט געווען איך זאל נישט האבן קיין עמוד. מיט אנדערע ווערטער, ווען איך בין ווען געווען, וואלט ווען געווען אין סאטמאר געהעריג, אלס דא ס'קומט אן אנדערע חיוב, ס'קומט א חיוב פון א שלושים, א חיוב פון שלושים איז דאך פאר א חיוב פון א חיוב פון נאך די שלושים, ס'האט דאך הלכות די אלע זאכן, איך האב קיינמאל נישט געדארפט ווארטן פאר אן עמוד, ברוך השם געלויבטער הייליגער באשעפער, און כ'האב געוואלט דאווענען מיט גאר א חשוב'ן מנין. די הייליגע טעג, סאו אלול און תשרי בין איך געפארן אויף ארץ ישראל, די תורה ווארנט ולא ידבק ממך מאומה מן החרם, מ'זאל וואטשן ס'זאל זיך נישט צוקלעבן, ס'האט זיך אזוי צוגעקלעבט איך האף מערטשעם צו פארן דאס יאר אויכעט, ראש השנה יום כיפור און סוכות. ס'איז נישט קיין חרם חלילה, איך זאג נאר אזוי סארקעסטיקלי, עניוועי, ס'איז געווען דריי מאל ס'האט נישט געקענט דאווענען פארן עמוד, צוויי מאל איז געווען ביי מנחה, וואס כ'האב נאכנישט געהאט קיין עמוד, און איינמאל איז געווען וואס כ'האב אינגאנצן נישט געקענט זאגן קדיש, אבער ס'האט גארנישט צו טוהן ווייל כ'האב נישט וואו צו דאווענען קיין שול, ס'האט גארנישט צו טוהן מיט דעם, ווייל דאס איז געווען ווייל כ'בין געווען ביזי פאר מקווה'ס, און כ'האב צוגעשטעלט א רב וואס זאל דאווענען שטאטס מיר, ווייל כ'האב מסביר געווען, ער קען מיין ארבעט, כ'האב מסביר געווען, מ'רעדט דא פון א מקוה טהרה פאר פרויען, און דאס שטייט העכער און פאר אלעם, און שוין. פארוואס זאג איך עס באריכות? נישט ווייל איך וויל מיך פאר ענק אויפטון, איך וויל ענק נאר מסביר זיין. דאס מין רודפ'ן מענטשן, ארויסווארפן מענטשן, דאס איז שוין אן אלטער שייגעצשטיק וואס מ'האט עס געטון זייער אסאך יארן. און איך וויל ענק זאגן א זאך, ס'איז געווען די אלע גרויסע הויפן, מ'האט טעראריזירט מענטשן, ס'איז געווען קהילות, מ'האט טעראריזירט מענטשן, פאר גארנישט. ס'איז געווען א ראש הקהל א חיה, האט ער זיך משתלט געווען אויפן ציבור. אמאל איז געווען א רב א חיה און אמאל א רבי א חיה. ביז ס'איז געקומען א גרעסערע חיה וואס האט געהייסן היטלער ימח שמו וזכרו און ער האט ארויסגעשטויסן אלע אידן פון יוראפ. ער האט זיי אזא שטויס געגעבן אז זיי זענען געפלויגן, מ'ווייסט נאך היינט נישט וואו זיי זענען. סיי דער גוף און סיי דער נפש. ווייל ס'איז געווען א מעשה פון קמצא מיט בר קמצא. מסתמא האט עטץ אלע געהערט פון דעם. יעצט, נישט קמצא איז געווען א גרויסער צולייגער, און נישט בר קמצא, ווייל מ'זעט נישט הרב הגאון רב קמצא, הרב הצדיק רב קמצא. מ'זעט קמצא און בר קמצא. האט דער אייבישטער געזאגט מיר איז ווערט צו פארברענען מיין בית המקדש ווייל מ'האט פארשעמט א מענטש אויף א חתונה. סא וואס האט עטץ געקלערט? דאס אלעס וועט עטץ נישט באצאלן? האט מען גאנץ יוראפ אומגעברענגט. וואס האט דער אייבערשטער געוואלט? ער האט געוואלט ווייזן, רבותי, דעם וועג ווי עטס זענטס געגאנגען ביז יעצט איז נישט עקסעפטעד ביי מיר. שטאטס מען זאל זיך פארבעסערן, קומט מען אויף אמעריקע, האט מען געברענגט די אלטע אייראפעאישע שייגעץ שטיק צוריק. יעצט, ווען מען וואלט ארויסגעווארפן נחום ראזענבערג און אויך די חזירים, וואלט איך גארנישט געזאגט. די חזירים האבן וואו צו דאווענען, זיי האבן געהאט אלע יארן וואו צו דאווענען. ווער האט נישט געהאט וואו צו דאווענען? נחום ראזענבערג, דאך אזא רשעות דאס! כ'בין געווען א מעמבער אלע יארן, כ'האב באצאלט מעמבערשיפ, ווער האט געגעבן די סאטמארע חיות א רעכט צוצונעמען מיין מעמבערשיפ? ווייל ס'דא א קראנקער עלפערד וואס ער פירט דא דאס בית מדרש און מ'האט עהם גענומען, און אויך שבתי קאהן'ס איידעם דעם ענזל, ער זאל מיר הייסן ארויסגיין פון שול? כ'פארשטיי דאס נישט. און זיי האבן מיך געסטראשעט, דאס איז דאך די סאטמארע סטראשעכץ, וועגן דעם טאמפאר האט ענק היטלער נישט געסטראשעט און געטוהן אלעס. ווייל דער געסטראשעכץ צו רשעות האט אלע יארן געסטראשעט אידן, האט עס בארירט דעם אייבערשטן, ס'איז ארויף זייער געוויין צום כסא הכבוד, האט מען ענק אפילו נישט געסטראשעט, מ'האט עס געטון, געמאכט דעם דזשאב, און דאס איז זייער זייער נישט גוט, ווייל עטס ארבעטס אויפן זעלבן אופן יעצט אויכעט. ס'האט איינער געהאט א רעכט צוצונעמען מיינע רעכטן פון שול? נאר וואס, כ'האב גארנישט געזאגט, כ'האב שוין אפגעמאכט מיט מיין מיינד, אפילו כ'האב נישט א שול וואו צו דאווענען, וועל איך נישט דאווענען פארן עמוד. ווייל די סעיפטי פון די קינדער איז מער ווערד ווי דאווענען פארן עמוד, און ס'איז מער ווערד ווי די קדישים. ס'איז געווען א איד, רב אשר פריינד, ער איז געווען א גרויסער בעל חסד, יד עזרה, האט געגרינדעט זייער אסאך זאכן. ווען ער איז געווען נאך א בחור איז ער געגאנגען אין שוק, אין מחנה יהודה, און ער האט צוזאמגענומען אלע אלטע טאמאטעס מיט אלע אלטע זאכן וואס מען האט ארויסגעווארפן מיט די סוחרים פארטאגס געמאכט דערפון סאלאט און געשיקט פאר אלע ארעמע פרויען כדי מען זאל נישט זען וואס ער טוט, האט ער צוגעדעקט דעם פושקארט וואס ער האט געהאט, דעם וואגן, און ער האט אינדרויסן געלייגט אזעלכע זייגערלעך מ'זאל מיינען ער האנדלט מיט זייגערס. אידן פלעגן אים נאכשרייען אשר אשר דיין טאטע ווארט נאך דיין קדיש, זיין טאטע איז געשטארבן, ער האט געדארפט זאגן קדיש, ער איז נישט געגאנגען. ער איז געגאנגען ביזי געווען צו געבן אידן צו עסן, און געמאכט א חשבון, די קינדער זענען סעיף, איז יא געדאוונט נישט געדאוונט, אבער למעשה דער אייבערשטער האט אנדערש געוואלט, און דער אייבערשטער האט געוואלט איך זאל האבן אביסל מסירות נפש, געפארן אויף ארץ ישראל צוויי חדשים, דארט שיין געדאוונט און דא ברוך השם געהאט ווי צו דאווענען, דאס איז צו ווייזן פאר סאטמאר און פאר אלע רשעות'דיגע קהילות. עטס קענטס נישט פירן, עטס טוטס נישט, עטס זענט סתם רשעים, און אהער נעמען די רעביצין, זי האט יארן לאנג זיך געריסן מיטן סיגוט'ער רב, זי האט אים געוואלט מלביש רייך זיין, ווייל זי האט געהאט איין זאך אין מיינד, אז דער סיגוט'ער זאל נישט זיצן אויף איר מאנ'ס בענקל, דער אמת זי איז א גרויסע נאר געווען, ווייל זי האט געוואוסט אז זי קען נישט זיצן אויפן סאטמאר רב'ס בענקל, אדער אפשר וואלט זי יא געקענט, לויט וויאזוי סאטמאר זעהט היינט אויס מיט די געי מיט די אלע זאכן, קען זיין זי וואלט נאך געהאט א טשענס, נאר נישט געווען די עידזשינג און נאר נישט געווען רייפ. ווי אן אנדערע יאר גאנגען. זי האט אנגעמאכט א חורבן פארן רעבינ'ס שטוב, זי האט דעם רעבינ'ס טאכטער געהייסן מען זאל איר אראפ שטופן פון אלע סטעפס, אונז געדענקט מיר אז זי איז געפלויגן, די שייטל איז איר אראפגעפלויגן פון קאפ, דערפאר האט דער סאסובער געפירט זי אויף ארץ ישראל צו ליגן, אין די סוף האט דער סאסובער חתונה געהאט נאכאמאל און ער האט יא געהאט קינדער, די אלע רשעות מיט די אלע צרות וואס מען האט מיטגעמאכט פאר גארנישט. דאס איז נישט א זאך וואס מען קען מוחל זיין. יעצט היינט ווען איך האב געווינען ברוך השם גאנץ מאסקווע אן א קויל, הייבן זיי אן, אפשר קען מען זיך אראפזעצן, אראפזעצן, פארוואס זאל איך מיך היינט אראפזעצן? איך דארף שוין נישט קיין עמוד, און איך האב שוין גארנישט וואס איך דארף פון ענק וואס עטס האט וואס איך האב נישט, סאו פארוואס זאל מען זיך יעצט אראפזעצן? איך האב ענק געהאט היינט אלע טיף טייער, עטס זענטס אויסגעשפילטע מענטשן. זאגן זיי, יא אבער איר רעדט אזוינפיל, איר זאלט נישט רעדן אויף אונז. זאג איך אים, וואס באדערט דיך אז מען רעדט אויף דיך? אמאל האט ענק נישט געבאדערט די אלע זאכן, יעצט איז געווארן עפעס א פראבלעם אז מען רעדט אויף ענק? ווייל זיי האבן אנגעהויבן צו פילן אז דער עולם איז נישט מיט זיי, יעדער לאכט פון זיי, זיי האבן פארלוירן יעדן טראפ כח מיט פאוער. עניוועי, איז למעשה געב איך אפ עקסטער א שבח והודאה פארן אייבערשטן. עטס האטס מיך געוואלט צעמאלן און צו צערייסן, און ברוך השם כ'האב עס רעזיסטעד, און ברוך השם כ'האב געהאט וואו צו דאווענען פארן עמוד, כ'האב געהאט וואו צו געבן תיקון, סיי מיין מאמע און סיי מיין טאטע איז אין די צייט אוועק, זענען אוועק קאנקארענט, איינס אין די צייט פונעם אנדערן, סאו כ'האב נישט געדארפט זיין צוויי יאר אן אבל, נאר א יאר מיט אפאר חדשים כולל געווען דעם טאטן מיט די מאמע. עניוועי. וואס לערנט דאס אונז? אזוי ווי דער שומר אמונים ברענגט, אני מאמין באמונה שלימה אז א מענטש קען נישט לא להרע ולא להיטיב, דו קענסט נישט גוטס טון פאר יענעם און נישט שלעכטס טון פאר יענעם,

שוין, יעצט האב איך געוואלט זאגן, פון ארץ ישראל איז געקומען מיר א ידיעה, איך ארבעט שוין זייער לאנג, אזוי ווי מען האט דא אריין געלייגט ווידיאוס אין אלע מקוואות, זאל מען דארט אויך אריין לייגן ווידיאוס אין אלע מקוואות, האבן זיי מיר געשריבן אז מען האט שוין אריין געלייגט אין די היימישע מאה שערים דריי מקוואות, ווידיאוס, זיי האבן מיר אפילו געשיקט א פיקטשער פון די ווידיאוס, פארוואס טוען זיי דאס? ווייל זיי זעהן ס'איז עק פון די וועלט. ס'איז נישט דא א יונגער, איך זאג נאכאמאל, קוואוט אן קוואוט, ס'איז נישט דא א יונגער וואס איז געגאנגען אין מקווה א האלב יאר אדער א יאר און ער איז נישט געווארן א פגוע. יעצט, דער וואס האט געגעבן די געלט פאר דער גרויסע מקווה אין מאה שערים איז א ידיד מיינער און איך האב אים אלץ געזאגט מען מוז דאס מאכן, יעצט האט מען עס ברוך השם געמאכט, מען טרייעט עס אויס אין דריי מקווה'ס. איינציגע זאך איז אז ס'איז דא א שטיקל פראבלעם אז ווער גייט קוקן די ווידיאוס? די רבנים. און ווען דער רב וועט זען אז אן אנדערע רב האט מיט א יונגל וואס העט ער אים גליין ארויסווארפן, העט ער עס דיסטרויען. איך האב זיך געזאגט מען דארף עס לייגן צו די פאליס. נאר וואס, הער אויס, רוים האט מען נישט געבויעט אין איין טאג זאגט די וועלט. ס'דויערט צייט. ס'עט קומען די צייט אויף דעם אויכעט אז מ'עט עס מוזן געבן פאר די פאליס. יעצט איך וויל זאגן, רבי אהרן פון מאנרא האט געזאגט אז מ'זאל נישט שלאפן אינדערהיים אליינס, נאר מ'זאל גיין צו די עלטערן שלאפן, און די ווייב זאל אויפקאלן די שוויגער און פרעגן צו מיין מאן איז דארטן יעדע נאכט. כ'וויל זאגן דעם אמת, די עצה איז אזא צעדרייטע עצה וואס כ'האב נאכנישט געזען אין די וועלט אזא צעדרייטע עצה. קודם, למשל איך האב שוין נישט קיין מאמע'ן, צו וועם זאל איך גיין שלאפן? אין בית החיים זאל איך גיין שלאפן? און מ'זאל קאלן די פארשטארבענע מאמע'ן צו איך בין דארט? כ'מיין, דאס איז אזא משוגענע עצה. און נאכדעם לאמיר גיין ווייטער. די מאמע האט חתונה געמאכט פיר פינף קינדער, און זי האט נאך א שטוב מיט קינדער, און ס'איז זייער טייט ווילימסבורג די אפארטמענטס, וואס זאל מען טון יעצט? זאל מען גיין נאכאמאל אנהייבן מיט די קינדער מיט די פארהייראטע קינדער? ער איז אזוי פארוקט איך וויל ענק זאגן אז ס'איז אנבעליוועבל. נאר וואס ער האט נישט געטראפן א בעסערע עצה. מילא אז ער האט נישט געטראפן א בעסערע עצה, אבי מ'טוט כאטש. מיט דעם בין איך צופרידן. ווייסט איינער האט אמאל געזאגט שלעכט געפארן, גוט געפארן. אבי קיין צייט האט מען נישט געפאטערט. א ראש ישיבה איז אמאל געפארן אויף מאנטרעאל מסדר קידושין זיין פון ברוקלין און מ'איז בטעות געפארן דאון סאוט. און נאך צען שעה זאגט דער ראש ישיבה מען דארף דאך שוין זיין אין מאנטרעאל זאגט מען ניין מען איז בטעות אנגעקומען אויף סאוט קעראליינע זאגט ער ס'איז נישט געפערליך גוט געפארן שלעכט געפארן אבי קיין צייט ניט געפאטערט שוין ס'איז גוט למעשה אבי מען זוכט שוין א סעלושען דאס איז א מורא'דיגע געווינס צו מ'עט טרעפן א סעלושען צו נישט איך האלט מ'עט נישט טרעפן אבער אבי ס'איז אויף אזויפיל אז מען זוכט שוין א סעלושען מען דערהערט שוין וואס נחום ראזענבערג וויל. יעצט למעשה וואס איז שלעכט ער זאל שלאפן ביי זיך אינדערהיים און די פרוי זאל אים קאלן א ספאט טשעק אמאל אום אזוי אינמיטן די נאכט אויפן האום פאון נישט אויפן סעלפאון איז גארנישט ראנג מיט דעם אויך נישט און דריטענס וואס מען פארט אין קעמפ און אין קאנטרי און זיצן דארטן דאס איז אזא מין רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט רוב יונגעלייט וואס זיי זענען דא גייען זינדיגן זיי בארגן זיך געלט די ווייבער צו שיקן אין קאנטרי זיי זאלן קענען דא זינדיגן. ס'איז דא שווים פלעצער וואו מ'גייט וואו מ'איז אויסגעטוהן, ס'איז מיקסד מענער און פרויען, מ'איז אינגאנצן אויסגעטוהן, ס'איז זעקס פלאר הויך, אינגעלייט ווייסן וואו מ'גייט, ס'איז ממש א שרעק אז א פרוי לאזט איבער א מאן, איך זאג עס ווען א פרוי קומט אריין און זי באקלאגט זיך פאר א בית דין אז איר מאן האט געטשיט, אויב זי איז געפארן אין קאנטרי מעג שוין דער מאן טשיטן, נישט על פי תורה מעג ער טשיטן אבער לגבי איר געוויסן זאל זי וויסן אז ער טשיט, און זי לאזט עס אים טון. ווילסט פארן מיט דיין מאן צוויי דריי וואכן וויקעישן ענד דעטס איט. ס'פארקן די ווייב אין קאנטרי? עס איז א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט. דער בעלזער האט געזאגט אפאר יאר צוריק מען זאל ארויספארן יעדע נאכט וואס דאס איז א דזשאוק. זאל ער קומען טרייען צו פארן צוויי שעה א וועג אהין און צוויי שעה א וועג צוריק. און ר' אהרן האט געזאגט מען זאל גיין שלאפן צו די מאמע. סטייטש א מעשה. ער האט אן אלטע מאמע א קראנקע מאמע זאל זיך גיין אנלייגן. כ'האב געוואלט וויסן רבי אהרן, דו האסט אריינגענומען איינמאל דיינע קינדער צו די איידעמער צו די אייניקלעך צו שלאפן ביי דיר, און דו האסט דאך שוין א גרויס הויז, דו ביסט דאך רב, די קליינע צוזאמגעשטופטע ווילימסבורגער דירות זאל מען נאך אריננעמען, די פארהייראטע קינדער זאלן קומען פיר פינף יעדע נאכט און זאלן דארט בלאקעווען, נאר די פרוי האט איר פרייוועט לייף זאל זי דאס אויך נישט טון. ס'איז אזוי מין צעדרייט געווארן די אלע זאכן, די עצה איז אזא עצה ווי איינער ווארעמט זיך אן לעבן א פרעמדע פרוי און מאכט חיבוק און נישוק און אלעס, און נאכדעם זוכט ער אן עצה ער זאל נישט פארלירן די טיפה זרע, ס'וועט ארויסקומען, ס'איז פארפאלן, אז מ'לאזט איבער די מאן שלאפן אליינס וועט ארויסקומען זנות. און יעדעס יאר ווערט עס ארגער, איך האב שוין באקומען יעצט נאך א פלאץ וואו די אינגעלייט גייען, דאס איז דא אויף וואל סטריט, רחמנא לצלן, שוין, איף יו וואנט איט דיס וועי יו וואנט איט דיס וועי, איך זעה למשל דער עולם האט זיך אפגעמאכט אז מען פלעגט ארויספארן פרשת חוקת, היינט האט מען אפגעמאכט מען פארט שוין ארויס פרשת שלח, איך זע נישט וואס די צוויי וואכן איז אנדערש ווי א גאנצע זומער, א גאנצע זומער איז אויך דא צוויי וואכן הייס, איין וואך קילער, א גוטער עירקאנדישען, סענטרעל עירקאנדישען, איז א מחיה. און נאכדעם גייט עטס נעמען און פארן מיט די פעמילי, ביי די ווייט מאונטענס קען מען פארן, ניו העמפשיר, מען קען פארן אלל אווער, באט איבערלאזן א פרוי אליין? יעצט אזוי ווי כ'האב ענק אלע יארן געווארנט אז די גאנצע קהילה דא אלעס איבעראל איז אינפעסטעט מיט דראגס און יעדער האט געלאכט, ס'איז שוין דא יעצט אן ארטיקל אין דזשואיש פרעס אז פינף און זיבעציק טויטע דא פון ראש השנה ביז יעצט, און דאס שרייבט נישט נחום ראזענבערג דער וואס האט פאנטאזירט, דאס שרייבט שוין צבי גלאק, הערשי גלאק. טאג וואס ער ווייסט די אלע זאכן און ער זאגט עס ברבים און ס'איז שוין אין דזשואיש פרעס און איבעראל דאס זעלבע האב איך ענק אלץ געווארנט מען דארף וואטשן די בחורים פון דראגס האט עטס געלאכט. שוין אויף וועלכע דראגס? וואס? דער איד דער בלאט אין דער צייטונג? שוין אויף וועלכע דראגס? פארוואס דארף מען ציילן צען? אז ער קען ציילן דראגס. די וואך געווען נאך א בחור וואס איז אווער דראגד געווארן, אין ארץ ישראל איז דא עטליכע ישיבות וואס די בחורים האנדלען מיט גרויס דראגס, מ'האלט צו אין איין איינזעצן. האט יעצט גענומען עפעס א בחור איך הער פון א לאוער ישיבה און מ'האט אים אריינגעווארפן אין זיין קאפ האט מען אים אריינגעווארפן דראגס כ'האב ענק געזאגט ווען א מיידל גייט אויס מיט א יונגל איז וואס זיי טוען איז געווענטליך די יונגל איז ווען די מיידל זאגט איך דארף גיין אין טוילעט געט ער א ווארף אריין אין קאקא קאלע אזא פיל און אין צוויי מינוט איז זי פארדראגד און א האלבע שעה ארום האט ער איר אין די קאר טוט ער מיט איר וואס ער וויל טאמער ס'איז אוט אוו סייט איז עס אזוי ווי וואסער שנתעלם מן העין מ'טאר עס נישט טרינקען ער בעט א נייעם גלעזל מיט א נייעם סאדע. איי דער חתן צו דער פיאנסעי וועט זיך באליידיגן? האב אים אין דר'ערד, בעסער ער זאל זיין באליידיגט ווי דו זאלסט זיין א בעולת בעל. איך האב ענק אלץ געווארנט אז דאס געשעט ווייל איך באקום דאך פוירסט הענד אינפארמעישן פון אלע זאכן. די זעלבע ווארן איך ענק יעצט אלע פרויען, איר זאלט וויסן די אינגעלייט, סעווענטי אדער עיטי אדער ניינטי פראסענט לויפן ארום, זיי האבן אדרעסן פון קלעסי פרויען, ווען ער ענדיגט מיט יענע פרוי ביסטו אים שוין צו גראב. און דו ביסט שוין נישט די וואס יענע איז, ער קאמפעירט דיך אייביג צו יענע. די זנות אפאראט איז זייער גרויס, מען קען טון וואס מען וויל פאר אפאר טאלער, אוודאי וועסטו אפשטעלן א הוקער אין די גאס וועט מען דיך איינזעצן, אסאך מאל טוען זיי רעידן די קלאבס אויך ווייל זיי ווייסן אז ס'איז פול מיט דראגס אויך, אבער ניינטי פראצענט גייען מענטשן און מען כאפט זיי נישט, סאו ס'איז זייער א קליינע טשענס מען זאל דיך כאפן, און איך זאג נאכאמאל די פרויען, די מענער, וועדער יו בעליוו איט אר נאט. ער גייט א גאנצן זומער מיט זונות, און בכלל וואס איז דער דרך ארץ אז א פרוי לייגט זיך ארויף אויפן מאן איך מוז האבן צען פופצן טויזענט דאלער פאר א באנגעלאו ווען דער מאן האט נישט צו באצאלן דעם רענט, סאו ער גייט עס אויסנעמען זיין כעס און סעקס פון שיקסעס און פארטיג, ווייל ער זעט מיטן ווייב האט ער נישט קיין שפראך, סאו ער קערט נישט צו טשיעטן און ער ווייסט. אסאך מאל ווען איך רעד מיט אינגעלייט זאגן זיי ווען מען כאפט מיך האב איך פשוט הנאה, זאל כאטש מיין ווייב וויסן ווי אנגעשטרענגט איך בין, און די זעלבע געשעט זומער אין קאנטרי, ס'איז דא קעמפס, ס'איז דא קאנטרי, ס'איז דא וואו מען פיקט אויף פרויען, ס'איז דא וואו מען קומט ביינאכט וויזיטן פרויען, ס'איז דא וואו זי גייט שאפינג און זי האט שוין דארט אנגעגרייט איינעם, די אלע מעשות דארף מען נישט איבער'חזר'ן, ס'איז דברים עתיקים ס'איז אבער ליידער אמת. ס'איז געווען אמאל איינער, ער איז געווען אזא קאצקער, אזא גערער טייפ, און ער איז געווארן אן איידעם ביי עפעס א אויבערלענדער, אויבערלענדער זעצן זיך צו א שבת טיש, אנגעגרייט זיבן מיני פיש מיט הערינג, מיט גרויסע בארכעס, און נאכדעם ברענגט מען זופ, און נאכדעם פלייש, געבראטענע קאטשקעס, א מחיה. בקיצור, דער אויבערלענדער הייבט אויף די חלה, מאכט המוציא, און נאכדעם זאגט ער, אין אני אוכל חס ושלום להנאת גופי רק שתהא גופי חזק לעבודתו יתברך שמו. שוין, און ער בייסט אריין אין די בארכעס גוט און ער לאזט זיך וואויל גיין. שוין, נאכדעם קומט דער קאצקער איידעם און זאגט ער אזוי, ער וואשט זיך און מאכט המוציא און ער עסט א שטיקל כזית, נאכדעם זאגט ער, אין אני אוכל חס ושלום שתהא גופי חזק לעבודתו יתברך שמו, אני אוכל למלאות תאוות גופי במלוא מובן המילה. עם כל הפירושים. און דער קאָצקער זאָגט, ער זאָגט, און דער שװער, דער יעקע, נעמט זיך שרײַען, נו, נו, קלאַפּט אין טיש, טעות, טעות! זאָגט צוריק דער קאָצקער אײדעם, שװער, טעות, טעות! אַבֿל אמת! טאַקע אַ טעות, אָבער ס'איז אמת. דאָס דאַרף מען אָנהײבן צו װיסן. איך האָב ענק געװאָרנט אַלע יאָרן, װען עץ פֿאָלגטס מיך װען מיט צען און פֿופֿצן יאָר צוריק. איך האָב געשריבן בריװן פֿאַר רבנים, װאָס ס'גײט פֿאָר. יעדער האָט זיך אױסגעלאַכט, װײַל מ'האָט געמײנט, ס'װעט נישט אַרױסקומען. און היינט טוט יעדן וויי פארוואס מ'האט דאס געטון. יעצט למעשה, איך האב ענק געווארנט אלע יארן אז ס'איז דא דראגס, איך האב ענק געווארנט אלע יארן אז ס'איז דא משכב זכר, איך האב ענק געווארנט אז א מיידל איז נישט סעיף, מ'טוט וואס מ'וויל אין די סקולס, און כ'ווארן ענק שוין יארן, א פרוי טאר נישט איבערלאזן א מאן, בפרט נאך זומער אין שטאט, ער זאל זיין אליין. און די זעלבע פלאר ווען ס'קומט ווינטער טאר א פרוי נישט פארן אויף פלארידע אויך נישט. די גמרא זאגט ווער ס'שלאפט אין א צימער ווי א מאן און א פרוי שלאפן איז מורא'דיגע עונשים. די שכינה הקדושה וויינט אז מ'איז מעגן אידישע טעכטער. די פרייוועסי צווישן א מאן און א פרוי טאר נישט געשטערט ווערן נישט זומער נישט ווינטער. בפרט נאך היינט אז ס'איז דא אן עירקאנדישן. לייגט זיך שלאפן ביינאכט אין עירקאנדישאנד רום און ס'איז אלעס אין בעסטן ארדענונג. בעט איך ענק, ווארטס נישט אז עץ זאלטס ענק לערנען פון ערפארונג אז ס'איז דא פול מיט זנות זומער, ווארטס נישט אז ענקערע מענער זאלן ענק באקומען איינע פון די סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס. פאלגטס מיך און פארשטייטס, מ'טאר נישט איבערלאזן א מאן אליין אין די שטאט. יעצט וויל איך אביסל רעדן פון א ביטערן אומגליק וואס איז געשען אין ארץ ישראל, וואס א אידישע טאכטער האט זיך גענומען דאס לעבן, קודם איז זי ארויס אויף שלעכטע דרכים אכט יאר פריער, און מען האט זי געזוכט יעצט אפאר וואכן, זי האט נישט געהאט קיין קשר מיט די משפחה, זי האט געהאט א קשר נאר מיט איין טאכטער וואס זי איז אויך געווארן נעבעך א פרייע, מען האט ארויף געלייגט אויפן טעלעוויזשן אז זי זאל אהיים קומען, מען וועט שוין זיין גוט צו איר, לכשיבקע, ווען ס'האט שוין אלעס געפלאצט וויל מען שוין זיין גוט צו איר, יעצט איך וויל רעדן וועגן דעם ענין אביסל אן אריכות. איך קען דאך נישט רעדן א מיינונג ווייל כ'האב דאך נישט געהערט די צווייטע צד, מ'דארף דאך אייביג הערן די צווייטע צד אויכעט. יעצט, זי האט געהייסן אסתי וויינשטיין. זייער א לאנגע פארפלאנטערטע מעשה, זי האט ארויסגעגעבן א בוק אויכעט, און אין דעם בוק שרייבט זי א גאנץ אריכות וויאזוי בין איש לאשתו האט מען זיך אויפגעפירט צו איר, זי האט נישט באקומען גענוג וויפיל זי האט געדארפט. יעצט, מ'רעדט דא פון א גערע משפחה, די גערע האבן זייער פארשידענע שווערע תקנות, איך האב געהאנדלט אמאל מיט יארן צוריק א שלום בית פראבלעם מיט א גערער און ער האט געהאט א קאמענדאנט וואס ער האט אריין געקאלט, בקיצור די פרוי האט געשריגן צו אים איך דארף האבן מער עונה, ער פלעגט צוקומען ער פלעגט ענדיגן א האלבע מינוט און שוין געלאפן ווייטער, בקיצור איך האב אים געזאגט ויהי כאמרם אליו יום יום, איך האב אים געזאגט מען טאר נישט אזוי זיין, האט מען מיר געזאגט אז דער יונגערמאן איז פון די ערשטע פינף פון די העכסטע געשעצטע מענטשן אין כולל, האב איך מסביר געווען. די גמרא זאגט אז א פרוי וויבאלד די טרערן זענען ביי איר נאנט, אז טאמער מ'באגנוגנט זי נישט, אז חלילה דער מאן שטארבט, בערך א האלב יאר דערויף איז ער געשטארבן און זי האט חתונה געהאט און זי האט א מאן, זי האט וויפיל תשמיש זי וויל. ס'איז דא א שדכנטע וואס זי טראגט אן גערער שידוכים, זי קאלט מיך, זי קאלט אנדערע, זאג איך פאר איר, איך וויל דיר מסביר זיין, איך האב גארנישט קעגן גער, גער איז א הייליג חסידות, ס'איז אן אלט חסידות, איך האב גארנישט קעגן זיי, אבער זיי האבן זייערע ענינים ביי איש לאשתו וואס. א נארמאלע פרוי איז היינט נישט גורס. הייבט זי אן עפענט זי אויף מיר א מויל, איך בין אויך א גערער ווייבל, איר ווייסט נישט ווי גוט דאס איז, דער מאן מוטשעט מיך נישט יעדע נאכט. זאג איך איר, לעדי, פון נישט מוטשען יעדע נאכט, און פון א קאמענדאנט זאל אפקאלן יעצט גיי וואוינען מיט די פרוי, דו ווייסט ווי ביליג דאס מאכט א פרוי פילן? ס'פשט, ס'נישט איר שיינקייט וואס דו זוכסט, ס'נישט איר ליבשאפט וואס דו זוכסט. דו זוכסט צופרידנשטעלן עפעס א זכר א קאמענדאנט אין ארץ ישראל, און וועגן דעם איז דא אזויפיל זנות אויך ביי זיי איז דא זנות, איך באקום די אלע אינפארמעישאנס נאר דארט האבן זיי אזא געוואלדיגן שטארקייט אז זיי קענען אלעס באהאלטן, עניוועי זי האט איבערגעלאזט א גרויסן בוך און זי באשרייבט געוויסע זאכן וואס איז ממש זייער נישט שיין אז טאמער מען פירט זיך אזוי אויף, און דאס האט איינגעפירט דער אלטער גערער רבי דער בית ישראל וואס ער איז געווען א איש קדוש וטהור. כ'ווייס ס'איז געווען ווען איך בין געווען אין ארץ ישראל מיט יארן צוריק איז געווען אסיפות פון ראשי ישיבות ליטווישע און זיי האבן זיך ארומגעריסן מיטן גערער רעבן, למעשה דערציילט מען אז נאך א קורצע צייט זענען אלע פיר ראשי ישיבות אוועק זייער פלוצלינג, ס'איז זייער פיין ווייל דו האסט געטשעפעט מיטן רעבן, למעשה איך האב אסאך גערער. וואס זיי הערן מיך אויס, און איך האב, זיי קאלן מיך אפ אסאך מאל איך זאל זיי מדריך זיין, זאג איך זיי לאמיך דיר זאגן, דער קאמענדאנט ווען ער קאלט דיך אפ, אויב דיין פרוי איז ריין זאלסטו מיט איר וואוינען, שוין, אויפן פלאץ. איך זאג אים אפילו אינמיטן טאג, ווייל דער קאמענדאנט האט געזאגט, דאס איז א ציווי פון דעם אייבערשטן, אבער יעדע נאכט ווען ס'כאפט דיך אן א חשק זאלסטו אויך וואוינען מיט איר, כאטש אזוי. סאטמאר רב האט פארלאנגט אז מ'זאל נישט גיין צום כותל. איך קען דאס נישט איבערדרייען, ווייל יעדער העט זעהן, העט מען יענעם ארויסגעווארפן. אבער דער גערער רבי האט פארלאנגט מען זאל נישט וואוינען נאר ווען דער קאמענדאנט זאגט, זייער פיין, ס'שטייט אבער נישט ווען דער קאמענדאנט זאגט נישט, איז אנדערש דער וועג, ווען דו דארפסט, ווען דו פילסט דו ברויכסט, אויב זי איז ריין זאלסטו וואוינען, גאו אהעד און טוה וואס דו דארפסט. איך האב אזעלכע צענליגע אינגעלייט וואס כ'האב זיי שוין געזאגט דאס, ס'איז געווען איינער וואס האט זיך שוין געהאלטן ביים גט'ן, כ'האב מסביר געווען דו האסט עס נישט קלאר ארויס, כ'האב עם געזאגט איך האב געוואוינט אמאל מיט א משפחה פון ארץ ישראל און ס'איז געווען פון שומר אמונים, תולדות אהרן, איך ווייס נישט פונקטליך, דער טאטע האט געלערנט מיטן ווייבל הלכות צניעות, ס'האט אויפגעגעבן ער איז אוועק, זי האט געלאנדעט דא מיט איר מאן אין אמעריקע, דער אינגערמאן קומט צו מיר צו גיין איינמאל און ער זאגט מיר דו ווייסט איך זינדיג, זאג איך אים דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן איך זינדיג אויכעט, סא לעטס דזשוין די קלאב, אויף דעם האט מען געמאכט יום כיפור, פיין, זאגט ער מיר ניין ר' מנחם איך גיי מיט זונות. זאג איך, האסט דאך א שיינע פרוי, פארוואס טוסטו דאס? זאגט ער, איר טאטע האט איר אויסגעלערנט מיט הלכות צניעות, און זי געט, געט מען נאר משבת לשבת, און אסאך מאל דא א יום הוועסט מיט אנדערע זאכן, איז במילא אמאל לעב איך מיט איר איינמאל א חודש, ממילא מוז איך גיין זינדיגן, שוין, איך בין ארויף צו דעם אינגערמאנס הויז מיט אים, צו זיין ווייב, און איך האב איר אנגעהויבן מסביר צו זיין אז זי האט נישט פארשטאנען איר טאטן, וואס איר טאטע האט געמיינט צו זאגן איז. שבת איז א מצוה פאר זיך, אפילו מען וואוינט זונטאג ביינאכט, מאנטאג ביינאכט, דינסטאג ביינאכט, מיטוואך ביינאכט, דאנערשטאג ביינאכט, איז א עקסטערע מצוה צו וואוינען פרייטאג צונאכטס, נישט אז נאר פרייטאג צונאכטס, פרייטאג צונאכטס איז א חיוב, קיצור דאס ווייבל האט אנגעהויבן ארויסצונעמען נעפקינס, האט זיך אנגעהויבן צו ווישן די טרערן, איר מיינט עס ערנסט? איך פלאג מיך שוין אזויפיל יאר פאר גארנישט, זאג איך, אה יא, שוין. אין קיצור, זי האָט מיך געפֿאָלגט. זי האָט פֿאַרשטאַנען. דער אינגערמאַן האָט אַ פּאָר יאָר צוריק חתונה געמאַכט דעם ייִנגסטן קינד, זאָגט ער, נחום. בעסיקלי, ביסטו דער טאַטע פֿון די אַלע קינדער, ווײַל ווען מע כאַפּט מיך ווען אַרומגיין מיט זונות, וואָלט איך מיך מיט מײַן ווײַב איבערגעלאָזט. זי וואָלט נישט געהאַט קיין לעבן, איך וואָלט נישט געהאַט קיין לעבן, די קינדער וואָלטן נישט געהאַט קיין לעבן. ס'איז געווען אַ מיס-אינטערפּרעטעישאָן. אַ טאַטע האָט נישט וואָס צו לערנען הלכות צניעות, אַפֿילו נישט קיין שומרי אמונים און אַפֿילו נישט קיין תּולדות אַהרן. עטס תּולדות אַהרן מענטשן האָבן מיר געזאָגט, אַז זיי האָבן אַ פּראָבלעם, ווײַל מע מאַכט אַ לאָך אינעם לײַלעך און זיי פֿילן גאָרנישט. זאג איך אים זיכער, מאך א לאך אין ליילעך, נאר ס'איז צו ניצן נאך תשמיש, יו העוו טו נאו האו טו דו דיס טינגס, די זעלבע אויכעט מיט די גערע, זיי האבן זייערע חומרות מיט זייערע מעשה'ס, דער קאמעדאנט זאגט מען זאל וואוינען זאל מען וואוינען זיכער, שור, ווען דער קאמעדאנט זאגט זאלסטו וואוינען צוויי מאל א נאכט, אוואדי דארפסט אבאכט געבן אז עס איז נישט קיין יום הוסת, כאפ נאך נישט וויזוי דער קאמעדאנט ווייסט צו עס איז א יום הוסת צו נישט. אבער למעשה ווען די פרוי ברויך און ווען דו ברויכסט, אויב ס'איז זי איז ריין, זאלסטו מקיים זיין מצות עונה כמו שכתוב בתורה, נישט כמו שאמר הקאמעדאנט. יעצט גערער רבי איז געווען א הויעכער מענטש, זייער א גרויסער צדיק, אונז קען מען נישט נאכגיין זיין הדרכה, און איך ווייס ס'איז דא צענליגע מעשות, מענטשן האבן זיך זייער געאיילט, ווען זיי האבן געגעבן א קוויטל אמאל מוצאי שבת, איז גערער רבי ער האט אריינגעלייגט די הענט אין זיין טאש האט ער געטראפן א מואווי טיקעט. יעצט איך וויל ענק זאגן, אין די וועלט ווייס איך נישט צו איינער איז געמאכט געווארן פון אזא מין חומר וואס ער דארף נישט סעקס, יעדער דארף עס. למעשה די ווייבלעך האבן זייערע וועגן, איך האב אסאך פרויען וואס האבן מיר פארציילט, זיי האבן פראבלעמס, זיי באקומען נישט וויפיל זיי ברויכן, אבער זיי האבן די מילק מען, די נעיבאר, זיי ווייסן שוין ווי צו גיין. דאס איז אזא מין חומרא המביא לידי ממזרות, עס קען נישט יעדער איינהאלטן. קען זיין ס'איז דא אפאר יחידים וואס זיי קענען. יעצט איך האלט נישט אז מען דארף טוישן די פאליסי, זאלן זיי אנהאלטן מיט זייער פאליסי, נאר דו זאלסט צולייגן צו זייער פאליסי נאך, צום קאמעדאנט זאלסטו צולייגן נאך, נאך עונות, און דעמאלטס וועסטו גוט פארן. און דאס וויל איך פאר יעדן מסביר זיין, אונז לעבן אין א סאסייעטי, וואס אויב מען באקומט נישט וואס מען ברויך, האט מען עס ווי צו באקומען. יעצט לאמיר אהער נעמען דעם הייליגן גערער רעבן. ס'איז געווען א זינגער מרדכי בן דוד וואס האט ארום געטרענט מיט אלע מיידלעך וואס האבן געוואלט מיט אים טרענען און אפילו מיט ווייבלעך. ס'איז דא איין פרוי וואס האט געזינדיגט מיט אים, דער מאן איז געוואויר געווארן האט ער זיך גענומען דאס לעבן. זיין ווייב האט אים געוואלט איבערלאזן און דער גערער רעבע דער בית ישראל האט צוריק געשטעלט דעם שידוך. יעצט איך וויל פארשטיין איין זאך. דער ערליכער יונגערמאן וויל זיך אפהיטן. ער האט געמוזט פאלגן דעם קאמעדאנט. פארוואס האט מרדכי בן דוד נישט געמוזט פאלגן דעם קאמעדאנט? ס'האלט אזוי ווייט אז די גערע מיידלעך ווייסן אז זיי האבן נישט קיין פייערמאנ'ס טשענס אין העווען צו באקומען סעקס, ווייל זיי דיסקאסן אויכעט איינער מיטן צווייטן, און ממילא זינדיגן זיי נאך אלס מיידלעך. די תולדות אהרן אין בית שמש, צוויי אינגעלייט האבן געכאפט צוויי גערע מיידלעך. אזוי זענען זיי צוגעקומען צו גערע מיידלעך, ווייל די מיידל ווייסט אז איר טאטע גייט איר אהיימברענגען א בחור, און ער גייט זיך אפילו נישט אויסזייפן ביינאכט ווען ער דארף עונה, און ער גייט זיך אריינלייגן אין בעט און עפענען זיך דעם זיפער, ענדיגן אין א מינוט און אנטלויפן. און אויף דעם מוז זי בלייבן, טראגנדיג א קינד און האדעווען א קינד, און שי געטס נאטינג אוט אוו איט. יעצט, אז דער היינטיגער גערער רבי זאל טוישן די פאליסי, איטס נעווער גאנא העפן. ס'איז פונקט ווי מ'האט נישט געקענט פארלאנגען אז דער סיגוטער זאל גיין צום כותל. אהרן און זלמן לייב האבן געקענט גיין. יא, זיי זענען פולע ציונים. אבער פון סיגוטער האסטו נישט געקענט. נישט ווייל ער איז געווען עפעס א העכערע מענטש, נאר ער האט געוואוסט ער זיצט אויפן פעטער'ס שטוהל. זיי זיצן דאך שוין אויף זייער טאטנ'ס שטוהל. יעצט צו הייסן דעם גערער רעבן ער זאל איבערדרייען, איטס נאט גאנא העפען. ס'איז אויך דא מענטשן וואס זיי לעבן פון דעם, דער זילבערבערג מיט אנדערע. סאו איטס נאט גאנא העפען. נאר איך זאג אן פאר די אלע מענטשן וואס זיי הערן מיך אויס, און זיי מעגן זאגן פאר אנדערע. ווען דיין פרוי ברויך איז עס א מצוה, פארשטייט זיך נאר אויב זי איז ריין, און ווען דו ברויכסט איז עס אויך א מצוה, און ווען דער קאמעדאנט זאגט איז עס אויך א מצוה. ס'איז א מצוה לשמוע את דברי חכמים אדער דברי רוצחים ווייל אויב וועסט נישט פאלגן וועט מען דיך אנהאקן. איך הער אז אין גער אז איינער האט אין וויטין א יער האט ער צוויי קינדער רודפ'ט מען אים אויס די יארן. ווייל דארט איז דא א תקנה אז מען טאר נישט ביז נאך א יאר מוז מען ווארטן לאזן די פרוי זאל זיך אפרוען. ס'איז אלץ זייער פיינע תקנות אבער ס'איז דא אזא מין ענין מען איז נישט גוזר אויף א ציבור זאכן וואס רוב ציבור קענען עס נישט אויסהאלטן. ווען ס'וועט זיין אפאר עפענטליכע ממזרים אין גער דעמאלטס וועלן זיי אנהייבן צו כאפן אה מען מוז מאכן א טשעינדזש. ס'איז זייער שיין זיי האלטן די בחורים אין א ראמע זיי געבן אבאכט מען זאל נישט אריינגיין איינער אין אנדערענס צימער ס'איז אלץ זיי טוען זייער פיינע זאכן אבער ווען ער ווערט א יונגערמאן און ס'איז דא א פרוי א דעת אחרת מקנה, קען מען נישט מאכן קיין תקנות. נדב ואביהוא זענען צוויי גרויסע מענטשן, האבן זיי געזאגט מתי ימותו שני זקנים הללו און אונז זאל מיר פירן כלל ישראל. זעהט אויס אז זיי האבן געהאלטן אז זיי קענען פירן אויף אזא מין בחינה וואס וועט זיין נאכן ימות המשיח, אויב ס'וואלט ווען נישט געשעהן. כלל ישראל וואלט פריער ארונטער געגאנגען האט דער אייבישטער געזאגט ווייסטו וואס קום אהיים. יעצט כ'האב באקומען פון איינעם די אלע תקנות פון גער, ס'איז ממש איך זאג אייך כ'ווייס נישט וויפיל מענטשן קענען דאס מיטמאכן און זאלן נישט זינדיגן, איך וויל עס אבער נישט ארויפלייגן אויפן האטליין ווייל קודם דאס איז א פנימי דאס איז אין גער אינעווענדיג אליין, און צווייטנס איך וויל נישט מ'זאל מיינען אז איך מאך חוזק, איך האלט אז ס'איז זייער גוטע תקנות פאר דעם וואס ער וויל גערן אויף גער און ער איז א באמת'ע בני עליה, אבער טאמער נישט, סטעי פאר עוועי פראם איט. דער רעיא הקדוש זאגט אין דער זוהר, ווען איינער וואוינט מיט א פרוי אינמיטן די וואך, איז עס אזוי ווי ער פאלט אריין די קללה פון ארור שוכב עם כלתו, פון דעסטוועגן דאך אויב ס'איז א ליל טבילה איז עס א מצוה, און אויב די פרוי וויל איז עס אויך א מצוה, סאו ווי קען מען מאכן תקנות קעגן דעם ווילן פון די פרויען? יעצט צוריק קומען צו די פרוי וויינשטיין. למעשה זי שרייבט אז זי האט נישט באקומען אלעס. יעצט, זי האט איבערגעלאזט א בוך וואס זי באשרייבט דארטן איר לעבן, איך גיי עס נישט ליינען פון עי טו זי פארן עולם ווייל נישט יעדע זאך איז אזוי וויכטיג, אבער וואס איז וויכטיג פאר אונז צו וויסן איז אזוי, זי שרייבט דארטן אז מען האט געלעבט אונטער די גערער תקנות, די גערער תקנות איז אז עס איז אויסגעקומען צוויי מאל א חודש צו וואוינען. און זי האט געזאגט אז זי ברויך האבן מער פון דעם, זי קען אזוי נישט לעבן, דאס איז נישט קיין לעבן פאר א יונגע פרוי, האט ער געזאגט ער מוז קאלן דעם קאמעדאנט, און ער האט געקאלט, האט דער קאמעדאנט געזאגט אויב מען קען נישט אנדערש זאל ער גיין שלאפן אין בית מדרש, דאס איז איינע פון די זאכן וואס זי שרייבט אינעם בוך. יעצט איך זאג נאכאמאל איך קען נישט האנדלען ווייל איך ווייס נישט וואס די אנדערע צד האט צו פארקויפן, אבער למעשה ס'קען מאכן אסאך סענס וואס זי איז אראפ פון וועג נאך אפאר יאר, סקען אויך מאכן סענס אז זי איז געווען מאלעסטעד פון איר טאטן אדער פון איר ברודער, עטס ווייסט'ס דאך מיין אלטע פאליסי, נאר דאס וויל זי אייך נישט אויסזאגן ביקאוז שי דאזענט וואנט טו אימבערעס הערסעלף ענד הער טשילדרען, דעטס אלל, באט דער איז א ריזען פאר עווריטינג, יעצט איינער מאכט זיך צו טוהן פון דעם, הו קעירס? זי איז נישט קיין בת יחידה, אונז האמיר אזויפיל סועסיידס, סעווענטי פייוו האמיר פון ראש השנה ביז יעצט. אז מען וועט ענדיגן די יאר מיט הונדערט, ס'וועט זיכער זיין דעם זומער נאך אפאר סועסיידס, אין א יאר איז דא צוויי און פופציג וואכן און ס'וועט זיין הונדערט סועסיידס, האמיר אן עוורידזש פון צוויי סועסיידס א וואך, זי איז נישט קיין בת יחידה, באט מען דארף צאמשטעלן מענטשן אז זיי זאלן טון אין דעם, געדענק יארן צוריק האב איך גערעדט, בעלז האט אויכעט אזאלכע מענטשן, איך האב אנגעקאלט זייער פירער פון די אינגעלייט, כ'האב געזאגט מען קען נישט פאר יעדן לערנען איין תורה, האבן זיי געזאגט אז דער רב האט געשטעלט פאר יעדע כיתה, פאר יעדע סוג, נישט כיתה, פאר יעדע מין האט ער געשטעלט אנדערע מיני מענטשן, וואס ביי איינעם איז אסור, ביים אנדערן מותר לכתחילה. מ'דארף וויסן מיט וועם מ'האנדלט היינט. ווען נישט, דו קענסט היינט נישט צווינגען קיינעם, דעיל געט דעיר וועי. און איך זאג נאכאמאל, מיט בחורים דארף מען זיין ווי שטרענגער מ'זאל קענען זיין, און מיט מיידלעך דארף מען אויך זיין שטרענג. כ'מיין נישט שלאגן וכדומה, באט יו העוו טו פוט אן דעם א לאט אוו עקספעקטעישאנס, און זיי מוזן קומען פארוורד, אבער ווען די רעדסט פון יונגעלייט, דאנק דעם אייבערשטן אז זי גייט אין מקווה, און דאנק דעם אייבערשטן אז די האר וואס מען שערט נישט אפ דעקט זי זיך כאטש צו, און דאנק דעם אייבערשטן אז זי האלט איין אלע עניני טהרה, אדער דען דעט,. דאנק דעם אייבערשטן אז ס'איז דא אין יער טווענטי סיקסטין אידישע טעכטער וואס זיי געבן אוועק פון זייער חודש א האלבן חודש פארן הייליגן באשעפער, וואס איז אזוי גרויס ווי יצחק אבינו האט זיך מקריב געווען פארן אייבערשטן, ווייל צו לעבן און וועלן האבן א תאווה איז אסאך שווערער זיך פורש צו זיין ווי זיך צו הרג'ענען פארן אייבערשטן, אלמלא נגדוה לחנניה מישאל ועזריה וואלטן זיי זיך געבוקט צום צלם. ס'איז דא אסאך אלטע תקנות וואס איז געבליבן תקנות ביי כלל ישראל, מ'קען זעהן אפילו אין ספר חסידים אז ס'זאל נישט וואוינען קיין רב פון די שטאט אין דייטשלאנד און אין יענע, מ'האט נישט מורא צו משנה זיין, אבער היינט וואוינט שוין קיינער נישט דארט, סאו איז די תקנה געבליבן, נאר נישט דא פאר וועם, דאס זעלבע דארף מען מאכן פון די תקנה, שטילערהייט זאל מען יעדן זאגן הער אויס די תקנה איז דא, נאר נישט דא פאר וועם, דעטס אלל. ס'איז אפשר יא דא אפאר ערנסטע כולל אינגעלייט. ס'האט מיר דערציילט איינער, נישט יעצט, אסאך יארן צוריק ווען כ'האב מדריך געווען חתנים האט ער מסביר געווען ווי ווייט ס'איז דא קדושה וטהרה אין גער, אז דער אלטער גערער רבי דער בית ישראל האט געהאט אזאלכע אפגעהיטענע כולל אינגעלייט אז ער פלעגט זיי אפילו פרעגן וויאזוי זיי ליגן אויף די ווייבער און ער האט געזאגט ניין אזוי וויל איך נישט דאס איז שוין צו פיל נהנה זיין, ס'איז זיכער דא אזאלכע אינגעלייט וואס זיי קענען דאס מיטמאכן, ס'איז דא פרויען וואס זיי מוזן זיין אבליגעיטעד צו דעם אויב זיי נעמען א מאן א תלמיד חכם, אבער פארן עוורידזש פערסאן איז עס נישט געזאגט געווארן. סאו די תקנה זאל בלייבן, מען זאל עס נישט טשענדזשען, נאר איין זאך, מען זאל עס נישט נוצן. יעצט איז אויך געווען יארן צוריק האט א גערע אפגעפארענע ווייבל געשריבן א בוך וואס דאס הייסט חור בסדן א לאך אינעם ליילעך און זי האט מסביר געווען מיט וואס פאר א עינויים קשים א אידישע טאכטער דארף דורכגיין ווען זי וויל האבן אביסל עונה וואס דאס איז א נארמאלע זאך וואס דער אייבישטער האט מתיר געווען, און נישט נאר האט מתיר געווען, ער קוקט ארויס אויף דעם, ומספר את רובע ישראל, ווען זיי האבן עונות וועט קומען די טיפה פון דעם צדיק, ס'איז אנבעליוועבל, יעצט איך וויל אויך יעצט אין די זעלבע צייט וואו כ'טו מחסום מחסינן, אסאך גערע בחורים האבן מיר פארציילט אז מען געט זיי פילן ס'זאל נישט ווערן קיין קישוי אבר, און זאל נישט האבן קיין תאווה, און נאכדעם אלס אינגערמאן ליידן זיי פון דעם אז זיי האבן זיך אפגעהארגעט דעם סיסטעם פון דעם ריפראדאקטיוו סיסטעם. זיי האבן עס אפגעהארגעט, איז במילא וויל איך אנזאגן פאר די אלע גערע בחורים ווען מען געט דיר די פילן וועסטו עס לייגן אונטער די צונג ווען דער קאמאנדאנט צי דער משגיח אין די ישיבה וועט אוועקגיין וועסטו מאכן זיכער די שפייסט עס אריין אין טוילעט און די פלאשסט עס אראפ אדער אויב די קענסט מאך עס געב עס א ווארף אינעם ארבל מאך דיך אזוי ווי די נעמסט עס. יעצט כ'האב געוואלט אויכעט זאגן ס'איז דא גרויסע אימפראוומענטס אין קעמפס. ס'איז די גרויסע אימפראוומענטס פון מחנכים, מען מאכט איבעראל מיטינגס, ס'איז געווען א מיטינג די וואך האב איך שוין געזאגט אין א בית מדרש, און ס'איז געווען דארטן פֿיר גרויסע סייקאלעדזשיסט און סייקייטריסטס האבן גערעדט, ס'איז ממש אנבעליוועבל, די גאנצע וועלט איז שוין אוועיר אויף וואטס העפענינג, איין סייקאלעדזשיסט האט געזאגט אז די ערשטע זאך ווען ס'קומט אריין איינער מיט פראבלעמס פרעגט ער די ערשטע זאך וואר יו סעקשועלי אביוזד? און די ענטפער איז אייביג נאו! גאד פארביט, ס'נעמט נאר נאך דריי פיר סעשאנס ביז מ'הייבט שוין אן צו פארציילן. דאס איז היינט נעבעך דער מכה און דער חורבן פון אונזער דור. כ'האב הנאה, די אלע וואס זענען געקומען זיך משתתף זיין, ס'איז געווען דארט איינער א וויקטעם, ער האט בכלל נישט געדארפט רעדן, האט זיך נאר נישט געקענט צוריקהאלטן, האט ער זיך אויפגעשטעלט, האט ער גענומען די מייק און מ'האט אים אויסגעהערט צוואַנציק מינוט, וואס דו פלעגסט אלס פארגיין, אז א דאסקאלאוויטש האט אפגעהארגעט אין מקוואות הונדערטער קינדער און יעדער שלאגט זיך מ'זאל אים זען אין די גאס, עטס ווילטס אים זען? עטס האטס אים היינט אין די גאס. יעצט טרייט צו וואטשן די קאמיוניטי, ס'איז אויכעט דא אין המודיע אין ענגליש, האט מיך איינער אפגעקאלט, איך באקום נישט די אלע זאכן, איך האב נישט קיין צייט צו ליינען, האט ער מיך אפגעקאלט זאלסט וויסן ס'איז דא אנפאנג אינעם ערשטן חלק און דארט איז דא עפעס א דריטער חלק און אלע רעדן זיי היינט דיין שפראך, זיי זאגן מען זאל אנזאגן די קינדער אין קעמפ קיינער טאר דיך נישט טאטשן, מ'טאר דיך נישט צודעקן און אויך בטעות טאטשן דיין ערווה, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז ממש, די רבנים הייבן שוין אן היינט. צו טראכטן וויאזוי קריכן זיי ארויס פון דעם געשעפט, זיי האבן דאך מבזה געווען דעם נחום ראזענבערג פאר גארנישט, למעשה האט ער איינגענומען די שטאט, נאובאדי דיסעגריס וויט הים, ס'האט קיינמאל קיינער נישט דיסעגריט, מ'האט נאר געטענה'ט ס'איז ניבול פה, און אויף דעם בין איך געווען זיך גרייט צו שלאגן אז ס'איז נישט, ווייל נישט אלעס וואס מ'האט אנגענומען אין סאטמאר אז מ'מעג איז ביי מיר געווען א היתר, און נישט אלעס וואס מ'האט אנגענומען אז מ'טאר נישט איז ביי מיר געווען אן איסור. געווען אפאר פרומע משוגעים זענען געזעסן אין בעסמעדרעש און זיי האבן געמאכט תקנות, גרויסע חזירים געווען, סא דער המודיע רעדט שוין אויך און זאגט אן פאר די קינדער וואס זענען אהיים געקומען גערעיפט אין קעמפ אגידה האט מען פאריאר גערעיפט א מיידל אין קעמפ אגידה איז דא מיידלעך נישט קיין יונגלעך האט מען גערעיפט א מיידל ס'זענען געקומען צוויי מענטשן יונגלעך יונגע בחורים זיי האבן נישט געהערט דארטן און זיי האבן אנגערעיפט א מיידל. און מיידלעך ווייסן זיך היינט צו וואטשן, אין ארץ ישראל איז דא, כ'האב ענק געזאגט, ס'דא א מאוומענט וואס מ'לערנט אז מ'זאל זיך וואטשן, איז געווען יעצט אין ביתר עלית וואס איז געקומען א חזיר וואס ער האט שבת נאכמיטאג צען קינדער מאנס געווען, נישט מאנס געווען, ער האט געוואלט מאנס זיין, שטעל דיר פאר רוב האבן זיך ארויסגעדרייט, ווייל מ'האט זיי געלערנט די מאוומענטס זיי זאלן שרייען, און זאלן זיך פראטעקטן, כ'האב ענק געזאגט, מ'האט ארומגעשיקט פאר אלע. דריי פיר טויזענט סקול טשילדרען אונז האבן מיר אויסגעלערנט דיין זון מיט דיין טאכטער איף יו דאונט לייק איט איטס טו בעד. עניוועי די סוף איז געווען אז מען האט יא געכאפט איינעם צו צוויי פון די קינדער און מען האט זיי גערעיפט און די מיידל האט זיך נישט געשעמט זי איז אריינגעקומען אינמיטן בית מדרש זי האט געוויזן פאר איר טאטן טאטע ער איז געווען דער וואס האט אונז גערעיפט. און יענער איז אנטלאפן און ער איז יעצט נישט דא. שוין, ער איז נישט דא איז ער נישט דא, קודם כל ווייסט מען שוין ווער ער איז, אמאל האט דאך דאס אויך נישט געווען, מען האט נישט גערעיפט, אז א קינד האט געזאגט מען האט גערעיפט האט מען געזאגט דאס קינד איז משוגע, טראגן אים אין משוגעים הויז. היינט איז געווארן אנדערש די גאנצע מצב, ס'איז געווארן אזא מאוומענט פארווארד, איך וויל ענק זאגן דעם עולם, ס'טוט מיר ליידער וויי אז איך מוז נעמען אזויפיל קרעדיט, ביקאוז יעדעס מאל איך קריג קרעדיט ווערט עטס דיסקרעדיטעד. ווי זענט עטס געווען אלע יארן? און אז עס איז געקומען איינער וואס האט געהאט די גאטס צו רעדן וועגן דעם, עס מיינט מיך, וואס האט עטס מיך געלייגט אין חרם? וואס שטויסט איר מיר יעדער? נאר ברוך השם, ס'פארט גוט, האט אויסגעפעלט א קרבן ציבור, האט עס דער אייבערשטער גענומען, און שוין. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, אין די קעמפס און אין די קאנטריס, זאלט איר וויסן, די הכשרים זענען אין דר'ערד, גייסט אריין אין א סטאר, ער מאכט אליינס די וועדזשטעבעלס, ער מאכט אליינס די טונא, זיי קויפן ביליגער גויאישע סחורה, מען כאפט כסדר יעדעס יאר, די טשיז, ס'טרייפענע טשיז, איינער זאגט מיר איך האב געגעסן א פיצא פאי איט וואס סאו דעלישעס, זאג איך אים סא ס'געווען בעסער ווי אין די שטאט, זאגט ער יא, זאג איך קוק נאך עס וועסטו זעהן מסתמא האט ער נישט קיין כשר'ע טשיז, און אזוי האט ער טאקע געטון, ער האט נאכגעקוקט, ער האט געווארט אויף די לעיבלס ביינאכט און ער האט געזעהן אז ס'איז נישט כשר. און זעלביגע געווען יארן צוריק האט מען געכאפט בלום'ס און מ'האט געכאפט אט דעם מאיר'ס מהדרן פלעגט ער זיך רופן. מאיר מהדרן איז געווען דעמאלטס אוש, מיסטער אוש, און מ'האט אויך געכאפט מיסטער פאשקעס, מיסטער שאשקעס, מ'האט אים געכאפט אז ער האט פארקויפט טרייפענע טשאקאלאד אונטער נאמען כשר און ער האט פארקויפט אמאל קוקיס וואס א קינד האט זיך דערשטיקט דערויף ווייל ס'געווען אלערדזשיק צו מילך און ס'איז געשטארבן אונטערן הכשר פונעם דעברעצינער רב. ס'הערט א מעשה, ס'איז נעבעך געשטארבן אויף א קוקי. אזא פנים האבן געהאט די הכשרים. מ'האט זיי אלע געכאפט ביי די גארביטש קענס ביינאכט. ווער קוקט זיי נאך? ס'געווען א איד ער האט געהייסן ר' פישל סענדעראוויטש עליו השלום זכרונו לברכה און א איד א גרויסער תלמיד חכם האט ער געגעבן א הכשר אין וואודבורן איז דארט געווען א סטאר ס'האט געהייסן דאוגי'ס וואס האט פארקויפט פלייש בין איך צוגעגאנגען צו ר' פישל טייערער איר זענט א איד א תלמיד חכם איר זענט מלא וגדוש ווי קענט איר געבן א הכשר אויף פלייש? איר ווייסט נישט וואס דא טוט זיך ביינאכט? ווען איר זיצט דא און איר לערנט פאר א שיעור דף יומי, טראגט מען דארט טרייפענע פלייש? האט ער זיך געכאפט, ער איז גראד ארויסגעפארן, ער געזאגט איך נעם אראפ דעם הכשר. דו מיינסט דו האסט דא צוטון מיט מענטשן וואס זיי פאלגן? זיי צאלן דארט צען פופצן טויזנט דאלער פארן סטאר א גאנץ יאר, ער דארף ערגעץ מאכן דאס געלט. נו, נון האט נאך דער אייבערשטער אריינגעלייגט אז אין די ניין טעג עסט מען נישט קיין פלייש, עה פארלירט ער נאך צען טאג. איט'ס אנבעליוועבל! דעיר נאט היער טו טעיק לאסעס דעיר היער טו מעיק מאני. נאכדעם זאלט איר וויסן די עסנס וואס מען טראגט פון וויליאמסבורג אהין און צוריק אין די קאנטריס מען טראגט עס נישט מיט געהעריגע רעפרידזשערעיטאר און פריזער טראקס מען כאפט אזא קאר א ווען מען געט א טראג ארויס העלפט איז פארפוילט און פארשטינקען מען מישט עס צו מיט אנדערע פריעריגע שיפמענט וואס איז נישט אזוי פארפוילט מען עסט קראנקע זאכן מען קען באקומען סאלמאנעלא מיט די אלע זאכן וואס איז נישט אין שוואונג א גאנץ יאר האט א פראבלעם. כ'האב די זעלבע אויך גערעדט וועגן די מקווה'ס, די מקווה'ס איך ארבעט נישט א גאנץ יאר, כ'האב א עקסטערע קעסטל, קעסטל ניין הונדערט, איך בין מברר דארטן אז אלע מקווה'ס אין קעמפ האבן חששות פון פסול דאורייתא'ס, ס'איז נישט דא איין יוצא מן הכלל, ס'איז דא רבנים משגיחים אבער ס'איז גארנישט ווערט. און די זעלבע זאלט איר יעצט וויסן, מענטשן גייען אריין אין די אלע סטארס, איך האב געזען פאר צוויי יאר צו פאר דריי בין איך געווען איינקויפן אין א גרויסע סטאר, ס'הייסט וואלמארט, דער גאר ריזיגער סטאר וואס האט אלעס, ס'איז אויפן ראוד פאר אי פארסעס לעבן קראסנע. זע איך א אינגערמאן קויפט ברויט. קויפט ברויט. זאג איך אים דו ווייסט אז דאס איז נישט כשר. זאגט ער וואס איז דען א חילוק ס'איז דאך נאכל כמו שהוא חי ער איז שוין א למדן אויכעט וואס איז שייך א הכשר אויף ברויט און ער זאגט מיר דער מגן אברהם זאגט אז די מענטשן וואס זיי זענען נישט נזהר א גאנץ יאר און זיי עסן פת עכום זאלן כאטש עשרת ימי תשובה נישט עסן קיין פת עכום זאגט ער ס'איז נישט עשרת ימי תשובה יעצט זאג איך אים היינט איז אלעס געפעיקט קוק ארויף אויפן נאמען העסטו זעהן ס'שטייט לארד LARD. ס'איז געשמירט, די בעקעלע ווערט געשמירט מיט לארד, ווער ס'איז אלערדזשיק צו לארד מוז עס ארויסשרייבן אז ס'האט ס'האט נישט אין זיך לארד אבער ס'איז אנגעשמירט אינדרויסן אז ס'זאל נישט קלעבן צו די בעקעלע. פרעג איך אים דו ווייסט וואס לארד איז? זאגט ער ניין. זאג איך אים לארד איז חזיר פעט, געהעריג פעטן פון א פיג. זאגט ער איך האב דאס קיינמאל נישט געוויסט איך עס דאס שוין יארן. דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? רבותי סיי מען מוז האבן א היימישן הכשר, איך זאג ענק אפן און קלאר דער היימישער הכשר איז גארנישט מער ווערט ווי אן א הכשר נאר דו דארפסט האבן אז דו זאלסט דיך קענען פארענטפערן פארן בורא כל עולמים אז דו ביסט געווען א פשוט'ער באלעבאס, ביסט נישט געווען קיין רב, און דו האסט געטון וואס דער רב האט געהייסן, אפילו ווען דו ווייסט אז יענץ טויג נישט, ווייל יענץ איז נאך ארגער. זאגט ער ליידער האסטו נישט געוואוסט א געהעריג חזיר פעט, מען דארף וואטשן וואס מען קויפט, וואסערע הכשר מען קויפט. איצעלע פימפס הכשר איז אויך גארנישט ווערט, און או יו איז אויך גארנישט ווערט.

רעכניץ, און אונז מיר זאגן אז בעלסקי איז געווען א כשר'ער הכשר? אויסער דעם ס'געווען אינוואלווד אין אלע שייגעץ שטיק און די גט מעשיות מיט שלאגן מיט אלעם, בעלסקי איז געווען גארנישט מיט נישט אפילו די תורה ודעת חברה האבן אים נישט ליב געהאט, סא היינט איז ער געווארן נאר סא או יו ס'איז גארנישט ווערט אלעס אין דר'ערד, מען זאל וואטשן וואס מען קויפט, מען זאל וואטשן וואס מען עסט רבותי, און דער אייבישטער דארף העלפן סייעתא דשמיא. און אויבן דארף מען נאכאמאל, איך האב עס שוין געזאגט, איך וועל עס נאכאמאל זאגן, מען דארף אנזאגן די קינדער, קיינער טאר דיך נישט אנרירן, סיי די אינגלעך און סיי די מיידלעך, און אז דו קענסט עס נישט זאגן, גיי צו א סייקאלעדזשיסט זאל עס זאגן. און נאך א זאך, מען דארף אויסלערנען די עלטערע מיידלעך וועגן איסור יחוד, איסור יחוד איז א מורא'דיגער איסור, ס'יעצט דא לעצטנס געווען דא אין אמעריקע אז. א בחור האט אריין געלייגט דראגס אין א צווייטענס קאפ אוו קאוק, ס'איז געווען אין ארץ ישראל אן אלעאד בחור וואס מ'האט אים אנגעשיקערט מיט קאוק, דאס איז אלעס זאכן וואס איז היינט א ריאליטי, פונקט אזוי ווי בשר שנתעלם מן העין איז נישט כשר, די זעלבע די אלע זאכן דארף מען זייער שטארק וואטשן, ווייל. למעשה, איין בחור מאכט א דזשאוק מיט א צווייטן, און נאכדעם פארט א באן. יעצט אין צייטונג איז געשטאנען אז דער מנוול שרול מאיר גבאי האט געהאט א נס אז זיין קאר איז אראפגעפארן פון דעם ראוד, און למעשה ער איז שיער געהארגעט געווארן, ע ער האט געהאט א מזל. דאס איז דער שרול מאיר גבאי וואס איז א רועה זונות און ער בויט אלע קברים פון תלמידי בעל שם. אויב אונז האמיר אן ענין פון כח הפועל בנפעל זאלט איר וויסן טאר מען נישט דאווענען קיין איינע פון די קברים, אנגעהויבן פון ר' נחמן פון ברסלב און אריינגעגאנגען אין מעזשיביץ, די אלע זאכן געבויט געווארן דורך א מענטש וואס איז ארומגעגאנגען יאהרן מיט זונות, איך האב עס פארציילט פאר זיין ווייב, און די סוף איז געווען אז זיין ווייב האט אים נעבעך גע'גט, אבער יאנקעוו מאיר שעכטער שלעכטער בעכטער וועכטער האט געשריבן א בריוו אז ער מעג פארן ווייל ס'איז דעם רבינ'ס א זאך. כאטשיג איך האב געזאגט אז ער איז מזנה דארט, א פרוי האט מיר גראד געזאגט אויף רוסיש, זי איז נישט געווען קיין אשת איש ווייל איר מאן איז געווען א שיכור און זי האט אים איבערגעלאזט, מיר געזאגט זי איז געקומען צו מיר ביינאכט דארט ווי איך בין איינגעשטאנען, ס'איז געווען אויסגענומען זי טאר נישט קומען דארטן אפילו נעמען אירע זאכן, זי איז געקומען, פרעג איך איר פארוואס קלאפסטו דא אין די טיר, מ'האט דאך אויסגענומען אז דו גייסט נישט קומען דא, זאגט זי יא, וואס שרול מאיר גבאי וואוינט מיט מיר אויכעט און ער באצאלט מיר. און איינמאל האב איך געהערט אין אומאן, איך בין געשטאנען און שריי אויס זעה איך ווי א פרוי קומט צו פארן פון מעזשביץ און געזאגט, ער האט מיר נאר געגעבן דרייסיג דאלער, דאס איז צו א קליינע מתנה, ער זאל גיין ארויסגעבן נאך א הונדערטער, האט זי זיך געזוכט צרות? זי האט נישט געזוכט קיין צרות. יעצט די בלאגערס שרייבן אז קען זיין אז די וויינשטיין איז טאקע א וויקטעם פון א אינצעסט פון משפחה, זיי הייבן שוין אן מודה צו זיין, ער שרייבט, איר ווייסט דאך נחום ראזנבערג וואס ער האלט? שרייט יענער וואס האלט ער? זאגט ער דו ווייסט? דו ווייסט גאנץ גוט, איך גיי דיר נישט מסביר זיין באריכות. ער שרייבט, מה צועק נחום? וואס שרייבט נ... שרייט נחום? זאגט ער דו ווייסט וואס ער שרייבט? שרייט ער שרייט די גאנצע צייט איין זאך אז מען טאטשט די קינדער און נאכדעם קוק וואס ס'געשעט. יעצט זי האט למעשה איבערגעלאזט א גאנצן ביכל באשריבן און זי האלט טאקע אז. מען האט איר אביוזד, דער מאן האט נישט געוואוינט מיט איר, אבער ס'איז נישט וויכטיג, ס'נעמט זיך נאך פון פארדעם. יעצט מען דארף אנזאגן די קינדער, ווייל מען האלט אין איין כאפן, מען האט יעצט געכאפט אויך איינעם א ראביי, ראביי מאיר פאגראו, וואס לכאורה איז ער געווען זייער א פיינער מענטש, און דערווייל האט ער מאלעסטעד קינדער די גאנצע צייט. מען האט איינעם ברוך לענער, מען האט מאטי אלון, מען האט מארק גפני, מען האט וועמען דו ווילסט, מ'האט שוין אזא גרויסע ליסטע אז מען קען שוין נישט מיטהאלטן דערמיט. און רובם ככולם זענען רבנים, אויף מיין חרם איז אונטערגעשריבן אַכט און דרײַסיק רבנים, עלף זענען נואפים וואס אונז ווייס מיר, צוויי האבן שוין געהאט צו טון מיט אשת איש, דאס איז דרײַצן, אבער אונזער ליסטע וויפיל רבנים האבן שוין געטאטשט אשת איש מיט קינדער איז אסאך מער ווי הונדערט, נישט אַכט און דרײַסיק, סאו ס'איז טוירטי עיט ווערסעס אַ הונדרעט. יעצט לעצטנס כאפט מען אין ארץ ישראל זייער אסאך בחורים וואס זיי ברענגען אריין דראגס, זיי האנדלען מיט דראגס, כ'האב ענק שוין געזאגט, דער חידא געגאנגען ראטעווען אין יאפאן בחורים וואס מ'האט זיי נעבעך אריינגעפירט מיט דראגס און שקר, יעצט אין מעזשיביזש האט מיר איינער געזאגט ער איז געשטאנען, איינער פון די בחורים, כ'מיין ער האט שוין חתונה געהאט אויכעט, ער האט פארקויפט אפישעלי דראגס, ס'איז נישט קיין קאואינסידענס געווען, זייטס נישט קיין בהמות, יעצט זיי שרייבן אז די בחורים ברענגען אריין אין די. טאנס און די טאנס אוו דראגס אויף ארץ ישראל. מ'האט יעצט איינגעזעצט אין בני ברק איינעם היימפעלד, פֿינף און צוואַנציק יאר אלט, און איינעם יידל ראזענטאל פון ביתר, צוויי און צוואַנציק יאר אלט. יעצט איז דא איינער וואס ער פלעגט איינקויפן אין דזשערמעני, און ער פלעגט עס ברענגען אויף ארץ ישראל, מ'האט אים די וואך געכאפט. ער הייסט מאיר אלזס. ער איז פֿינף און צוואַנציק יאר אלט, ער איז דער זון פון נפתלי אלזס וואס ער איז פון די הויפט פון די פלג הירושלמי פון דעם אויערבאך פון די וואס שלאגן זיך אז בחורים זאלן נישט גיין אין מיליטער צו כדומה, און ער איז אויכעט א תלמיד פון ישיבה מסורת התורה פון הרב שמוליק מארקאוויטש, איך האב דא א חבר הייסט מארקאוויטש, בקיצור ווען איך זע אים זאג איך אים מרכבות פרעה וחילו, אבער ער איז פון מארקאוויטש. ער האט אויך אריינגעפירט נאך בחורים אין די ישיבה אין דעם, און ס'דא בחורים וואס זיצן שוין צוויי וואכן וועגן אים. ווען מען פארט און מען קומט און מען ברענגט זאל מען וואטשן וואס מען טוט, נעם נישט פון קיינעם גארנישט, מ'האט יעצט אויך געפארן האט מיך איינער געזאגט אפשר קענסטו מיר עפעס מיטנעמען זאג איך אים זיכער אז נישט, קענסט עס עפענען זאג איך אים איך ווייס ווי דו לייגסט אריין דיין סם, טאר נישט מיטנעמען פאר קיינעם גארנישט, כ'געדענק אמאל אין ווילימסבורג האט מיר קומען אריין א גראסערי האט יענער געזאגט. כ'נעם נישט קיין קרעדיט קארדס, כ'נעם נישט, כ'נעם נישט. היינט יעדעס יונגע ווייבל און יעדער יונגערמאן גייט מיט א קרעדיט קארד אדער א דעביט קארד. נישטא מער די קעש אונטערן טיש די גניבות, ליסן, די גאווערמענט דארף אויך לעבן. יעצט, כאטשיג כ'האב מיך באקלאגט אויף די ברסלב'ער, כ'האב געזאגט זענען אלע א באנטש אוו שקצים, דעם רבינ'ס א זאך איז העכער ווי די תורה, וויל איך ענק זאגן איך געב קרעדיט, ס'יעצט ארויסגעקומען, אונטערגעשריבן א בריוו פון אלע, ברסלב'ער, איך ווייס נישט וויאזוי מ'רופט זיי, משפיעים צו וואטעווער, און זיי האבן אלע אונטערגעשריבן, ס'איז ארויסגעקומען יעצט צוויי ספרים, אז דאס אלעס וואס רב לעזער האט געטון, אפילו ער האט געזינדיגט מיט גוים און מיט גויטעס און מיט אידן און מיט משכב זכור, פאר אים איז מותר לכתחילה, מ'טאר נישט מהרהר זיין כל המהרהר אחר רבו כאילו המהרהר אחר השכינה, און דער מענטש וואס האט פארקויפט טויזענטער פון זיין ספרים אויף אסאך שפראכן, ער, בגן האמונה, ער איז גאר, ארוש הייסט ער, ער איז גאר פון זיינע גרעסטע תלמידים און ער נעמט זיך אויך מורא'דיג אן פארן. קיצור ארויסגעקומען צוויי ספרים און די אלע ברסלב'ער משפיעים האבן אונטערגעשריבן אז ס'איז ארגער ווי אין די צייטן פון כת ש"ץ און ארגער ווי אין די צייטן פון די פראנקיסטן אזא ספר און חס מלהזכיר מען זאל וויסן אז טאמער ס'איז אמת איז לעזער א שייגעץ און מ'טאר זיך נישט פארן אננעמען. כ'האב אזא הנאה פון דעם, כאטשיג דעם רבינ'ס זאך געווענטליך שטייט דאך העכער ווי כביכול דעם רבונו של עולם'ס א זאך, אבער דא האבן זיי געזעהן אז טאמער זיי וועלן דאס צולאזן וועלן זיי האבן א פראבלעם מיט די אלע זנות וואס גייט פאר ביים ציון יעדעס מאל ווען מען פארט. און דער לץ לייזער בערלאנד דער חזר ער איז געגאנגען האט אויכעט אונטערגעשריבן א בריוו אז מען זאל פארברענען דעם ספר. איר הערט? דער איז א לץ! יעדער ווייסט מיט אים איז שווער צו האנדלען ווייל ער איז א לץ. יעצט איז דא יעקב בן חנן פון רמת בית שמש ער האט א דיסק וועגן שמירת הקדושה און מען טוט עס עדווערטייזן. דאס איז דער כי חנוניך השם אלוקינו המה חנונים. ער איז געקומען דא אריינשרייבען אין אונזערע צייטונגען אז איך האב אים געפרעגט צו ער זאל צושפארן צו איך זאל זאל צושפארן דעם האטליין צו נישט און ער האט מיר געזאגט אז איך טאר עס נישט האבן. דו שייגעץ דו, איך האב מיט דיר קיינמאל נישט גערעדט, האסט גע'גנב'ט נאך אפאר טאלער פון סאקמער, וואס? דערווייל האט מען נאכאמאל מאלעסטעט אפאר קינדער. חנן, אויך א משפיע געווארן. יעצט איז געווען די געי פארעיד, איז פון די אויבן אן ווער ס'האט דארטן געמארשירט ביי די מענטש ביי די אידן געווען דער באקאנטער יונגער מיידל עבי שטיין, כ'ווייס נישט פונקטליך וויאזוי ער הייסט, קיצור ס'שטייט אזוי, די חכמים האבן מתקן געווען ברכות השחר דריי ברכות ספעציעל. שלא עשני גוי, שלא עשני עבד און שלא עשני אישה. און אן אישה מאכט אן עקסטערע ברכה שעשני כרצונו. אין משנה אין פרק ב' פון אבות שטייט, עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? עבי? און ביסט אויך מבטל געווען דיין רצון, וואס? דעם אייבערשטענס רצון כביכול האסטו מבטל געווען, רחמנא ליצלן, און ער איז געגאנגען מיט די ארגענעזעישאן וואס הייסט פוטסטעפס, איינער קאלט מיך אן פוטסטעפס איז גוט צו נישט גוט, זיי שטעלן אונטער מענטשן איך זאל זאגן עפעס נאר מען מוז מיך וועלן סוען, איך זאג כסדר, ס'איז נישט גוט, זיי געבן דיר גארנישט, זיי געבן דיר נאר טשולענט מיט חזיר פעטן און זיי לערנען דיך אויס אז ס'איז נישט דא קיין באשעפער, און דאס אלעס וואלט געדארפט סאטמאר און יעדע גרויסע ישיבה אויך טון. שוין די וואך איז אויך געווען די וואוטס פאר ראזענבערג, איך האב ענק געזאגט והוא לא הי' בתוך העדה הנועדים על השם, ס'איז נישט נחום ראזענבערג, ס'איז אן אנדערע ראזענבערג אינגאנצן, עניוועי איז דוב הייקינד געגאנגען וואוטן פאר אים און ער האט שרעקליך פארלוירן, אחוץ אין בארא פארק איז ער געווען שטארק, אבער ווייסט וואס דאס ווייזט? האט ארומגעשריבן, און איחוד הקהילות האבן געהייסן אז מען זאל וואוטן, דאס הייסט מיט אנדערע ווערטער עטס זאגטס אזוי, דער אייבערשטער זאגט אז מען דארף זיין אפגעהיטן מיט עריות, ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, און עטס זאגטס אונז פייף מיר זיך אויס חס ושלום, און אונז הייס מיר מען זאל יא וואוטן, דעטס עקזעקטלי וואט יו. שוין, זיי האבן שוין מפרסם געווען אין אלע צייטונגען אין ארץ ישראל אז ס'איז דא אזויפיל חזיריי אין אלע מקוואות, די מקוואות זענען שוין פיל מער מיט זרע און מיט קטנה ווי מיט וואסער, אז מ'האט שוין געמוזט אריינלייגן די מצלמות, די קעמערעס. און ס'איז דא נאך א זאך, ס'איז א מורא'דיגע זאך, דריי רבנים וועלן עס באקוקן, אבער ס'איז דא נאך א מורא'דיגע זאך, איך האב געמאכט דא א מקווה אין פלעטבוש, זייער א רייכע פאר רייכע מענטשן, און זיי ווילן דאך קומען כסדר טובל'ען צו א כלים מקווה, איז דא. מיט די פינגער פרינט גייסטו צו צו די מאשין, ס'ליינט דיין פינגער פרינט, ס'לאזט דיך אריין, ס'זאגט ווער ס'איז אינעווענדיג. ס'איז א מורא'דיגע זאך. שרייבן זיי אז, איך האב זיי געזאגט די גאנצע צייט אז מ'דארף עס דארט אויך מאכן, מ'דארף נישט קיין קארטלעך שמארטלעך. זאגן זיי יעצט אז מ. יעצט טרייט מען עס אויס מיט די פינגער פרינטס. איך וויל אבער זאגן פארן עולם, קיין גרויסע ישועה איז עס נישט, ווייל שבת און יום טוב זענען די מקוואות אפן, און דעמאלטס מאכן די חזירים א גוד טיים. און נאך א זאך. ווען איינער באצאלט שוין דאס געלט און ער קען אריינגיין, איז איז ער דאך שוין אינעווענדיג, איי וועסטו אים מארגן כאפן און איינזעצן? דערווייל האט ער שוין אפגעהארגעט קינדער, איך האלט ס'מוז זיין השגחה די גאנצע צייט, איז במילא איך האלט די ערשטע זאך, די ערשטע תיקון דארף זיין, א קינד האט נישט וואס צו זוכן אין א מקווה, איך האלט נישט אז ס'איז א ריזן מ'זאל ברענגען א קינד אין א מקווה. יעצט איז דא א גרויסער רב וואס מען האט אים איינגעזעצט אין ארץ ישראל ער הייסט יהודה סילווער מען האט אים איינגעזעצט און ער זיצט און ער לייקענט ער איז געווען א שלום בית מאכער איך וויל ענק זאגן רבותי ווען א ווייבל איז צובראכן זי האט נישט קיין מאן אויף וועם ארויפצוקוקן זי שלאגט זיך ארום מיט און ס'איז נישט קיין חילוק וועמענס שולד ס'איז אז מען גייט ארום צו די חזירים דארטן כאפן זיי אריין די קינדער זיי זאגן ס'איז דא אויף אים אזויפיל טינופות און שמוץ אז ס'איז ממש נישט צום גלייבן זיי זאגן אז ער האט אפילו געטשעפעט מיידלעך אונטער פערצן יאר. אזא חזר צו זיין, ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, דער לויער זיינער בעט מען זאל אים ארויסלאזן ווייל מען קען גארנישט משבש זיין תהליכי חקירה. אבער זיי ווייסן שוין, זיי זאגן מען קען יא, מען גיין קויפן מענטשן פאר געלט אדער סטראשענען. יעצט ער איז אלט זיבן און פֿערציק יאר און איז אזא אנערקענטער מענטש מיט אלע זיינע עניינים, א ראש ישיבה, ער טוט פאר קראנקע און פאר אלעם. ס'איז אנבעליוועבל, ווען מען האט דעם קראנקהייט קען מען גארנישט טון צו דעם. דען יור פינישד. יעצט, ס'ווערט דא געברענגט אויכעט איינע פון די זאכן אז אין ארץ ישראל איז געווען א פופצן יעריגער בחור, איינער האט געלערנט מיט אים חומש רש"י האט אים צוגעהאלפן, און האט אים געגעבן דראגס אזוי אין דעם וואסער זיינס וואס ער האט געטרינקען, און ער האט מיט אים געטון די ארגסטע זאכן, מ'האט אים איינגעזעצט. יעצט די מאכנובקער מקווה אין בני ברק, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז געווען ווידער א מעשה. צוויי אינגעלייט האבן זיך דארט געלאזט וואויל גיין. און ס'איז א ממש א חרבן, און מיט די מאכניווקער רעבן קענסטו נישט רעדן ווייל ער איז א פרומע בהמה, הירא דבר השם, פאר דעם דארף מען מורא האבן, הירא דבר השם, דאס זענען די וואס מאכן אן דעם גרעסטן חרבן, יעצט ס'איז געווען א טאטע וואס זיין זון איז געזעצן אין קאר און ער איז געווארן דארטן אווערהיטעד, האט ער אים גענומען אין פרידזשידער אפשר וועט ער אים קאלט מאכן און ער קען צוריק קומען צו זיך, און מ'האט איינגעזעצט דעם טאטן, למעשה איך וויל ענק זאגן, ס'קומט יעצט זומער די דריי וואכן, קיינמאל זאלסטו נישט לאזן א קינד אין א קאר, זאלסט לייגן דיין רעקל מיט דיין הוט אין די הויזן, אפילו די אונטערהויזן זאלסטו לייגן לעבן דעם קינד אין די בעק, אזוי אז ווען די גייסט ארויס פון די קאר עסטו זען אוי איך גיי דאך אן א הויזן און אן א אונטערהויזן, מ'עט דאך מיך באלד איינזעצן, עסטו זיך דערמאנען אה כ'האב עס לעבן קינד און וועסט מיטנעמען דאס קינד. יעצט יעצט ארויסגעקומען א סטאדי אז. די אלע לעסביענס געי און בייסעקשועלס האבן ערנסטע העלט אישוס, איך האב שוין לאנג דאס געזאגט, א גר קומט זיך מגייר זיין, איז דא איינער וואס ער איז ער האט אין פלארידע אזא גאנצע קעמפ פאר זיי, די ערשטע זאך פרעגט ער זיי צו זיי האבן סייקיעטריק מעדיקעישן, און די ענפער ווייזט זיך אז יא זיי האבן, זאגט ער דעמאלטס גיי קודם הייל דיך און נאכדעם וועסטו קומען וועלן ווערן א איד, די טשעינדזשינג פון רעלידזשען גייט דיך נישט היילן, סאו.

סאו גייט מען זוכן מ'זאל זיך טוישן פון א יונגל אויף א מיידל, אפשר וועט דאס העלפן. יעצט, ס'איז שוין אין אלע צייטונגען אז פינף און זיבעציק, כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך, איז נאר געווען סיקסטי סעווען, ס'האלט שוין ביי סעווענטי פייוו סואיסיידס אין די דזשואיש קאמיוניטי סינס ראש השנה, און קיינער טוט גארנישט. מ'דארף האבן העלפ פאר די אלע מענטשן. יעצט, כ'האב אויך געוואלט זאגן, כ'בין יענע מאל אין א קעמפ, ס'געווען מיידלעך, און ס'איז געווען דארטן דער מנהל א זכר. איך אריין צום רב וואס פירט די קעמפ, כ'האב אים געפרעגט זאג מיר וואס איז אז א מיידל דארף האבן עפעס פאר די משהזקינה לנידותה, צו וועם זאל זי דאס בעטן? זי האט עס פארגעסן. זאגט דער רב ביסט גערעכט, און מ'האט געשטעלט א פרוי, וואס די פרוי איז געווען נאר פאר מיידלעך זייערע פערסענעל זאכן וואס זיי דארפן האבן. סא איך וויל אנזאגן יעדע קעמפ ס'איז א רציחה אז א מיידל זאל דארפן קומען בעטן אזא זאך פון א קעמפ פירער. דארף האבן א קעמפ מאדער. יעצט אין מאנטריאל האבן די גלחים, נישט די רבנים, די גלחים האבן געבענט אז קינדער טארן נישט זיין אליינס, זיי מוזן האבן א מענטש העכער זיי וואס עס זאל זיי וואטשן, און דער מוז אויך האבן נאך איינעם. שטעל דיר פאר ווי מען האלט שוין. מען לאט שוין נישט קיין פריסטס און קיין טיטשערס אז זיי זאלן זיין אליינס מיט קינדער. ווייל זיי זעען דאך וואסארא חורבן מ'האט אנגעמאכט. און ער שרייבט אויך די נייע פאליסי איז אפילו וואלונטירס, קיינער טאר נישט זיין אליינס, און זיי זאגן אז די גאנצע וואס מ'האט פרובירט צו פאררעכטן איז א ליטל טו ליטל ענד א ליטל טו לעיט. יעצט דאס האט איינגעפירט די נאטרע דאם, דאס איז די גרויסע קירכע אין מאנטריאל, זיי האבן עס אלע מוזן נאכטון. און אונז האבן די חכמים געלערנט וועגן איסור יחוד נאך צוויי טויזנט יאר צוריק, און אונז האבן מיר נאכנישט געפאלגט. ט, יעצט כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב דיר געבעטן א טובה איינער זאל מיך נעמען צו די מאוטער וויהיקל צו מאכן קאמערשעל דרייווער לייסענס, ווייל כ'האב נישט געוואלט אז דער יואלי אויבערלענדער זאל קומען דרייוון פאר גאלדען טעיסט, אבער דערווייל זע איך אז גאלדען טעיסט טראק האט שוין א נייעם דרייווער, און דער נייער דרייווער, לאמיר האפן אז ער וועט זיין בעסער. שוין, האט עטס מיך נישט געוואלט העלפן מאכן דרייווער לייסענס פאר קאמערשל, ווייס איך נישט וואס צו טון. אבער אבי ס'איז שוין דא אן אנדערע דרייווער, גאלדן טעסט גייט שוין נישט האבן יואלי אבערלענדער. טאמער איז ער אינדרויסן נאך, ווי מ'זאגט, ביז צום משפט, יעדער מאכן זיכער אז מ'הייערט נישט דעם מענטש, ער איז סועסייד. שוין, יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן און א סעיף זומער. יעדער זאל מצליח זיין, כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך, השם ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם, אמן. זייטס געזונט און האטס א גוטן א פרייליכן שבת.